ס'דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי האלטן מיר פאר אז איך בין איין מענטש קעגן די גאנצע וועלט, אלע רבנים האבן אריינגעלייגט כוחות אין די טעכנאלאגיע און אין די אלע שטותים, און איין נחום ראזענבערג לאכט פון די גאנצע זאך, איך האלט אז דאס איז אויסגעבלאזענע אייער, ס'איז א שאד פאר די צייט, יעדער האט עניוועי אפאר טעלעפאונס, און בעיסיקלי אלל איטס מעיד פאר איז אז אפאר מענטשן זאלן מאכן גרויס געלט, דעטס אלל, און אויכעט מען זאל קענען קאנטראלירן דעם. ציבור מען זאל וויסן מיט וועם יענער רעדט און וואס ער רעדט, א זיירען פון די ערשטע קלאס, די גאנצע משמרת א פופיק, ס'ווערט גארנישט די חברה, עניוועי. פרעגט מיך איינער סוף כל סוף מ'האט אויסגעגעבן דרײַ מיליאן דאלער צו דינגען דעמאלטס דעם גרויסן סטעדיום, סיטי פיעלד האט עס געהייסן, און סוף כל סוף ס'דא רבנים וואס זענען אונטער דעם, און מי אנכי ווער ביסטו אז דו זאלסט דיך קריגן מיט זיי, זאג איך פאר יעדן איך וויל דיר מסביר זיין, זאלסט. פארשטיין מיין שיטה אין לעבן. מיין שיטה אין לעבן איז אז איך האלט נישט אז מען דארף האבן טעכנאלאגיע. איך האלט אז ווער ס'ברויך עס נישט ברויך עס נישט. איך האלט נאר איין זאך, נעם נישט די קינדער פאר משכונות אז מען זאל זיי ארויסווארפן פון חדר וועגן דעם. דאונט דו דעט. איך פארשטיי אז דאס קינד האט אינטערנעט עקסעס אינדערהיים קען מען זאגן אז ס'מאכט א גרויסן פראבלעם ווייל סוף כל סוף די קינדער זעען ווי יענץ קינד האט עס, און א קינד וואס ס'האט עס איז שוין ווי מ'זאגט אויף א שוואכערערע מדריגה, פארשטיי איך. אבער אז דער טאטע האט און האט אויף זיין סעלפאון האט ער אינטערנעט אויפן סמארטפאון, און דאס געט ענק גענוג א ריזען אז מ'זאל ארויסווארפן, ארויסווארפן קינדער פון חדר, יונגלעך מיט מיידלעך, די סעלפאון, צו ער העט קוקן ווי מ'טאר נישט, צו ער העט זען וואס מ'טאר נישט, איז נאך א ספק. אבער דיין מיידל וואס וועט זיך דרייען אין די גאס ווערט א זונה, א אישה זונה וחללה, און א יונגל אויכעט. דאס איז וואס איך טריי מדגיש צו זיין די גאנצע צייט. אפצולערנען מיין שיטה איז א גרויסע לימוד. פונקט ווי א רב זאגט מיר אפאר וואכן צוריק, איך האב מסביר געווען, ער האט מיך אפגעקאלט עפעס, איך ווייס, צוויי מיטל יעריגע האבן געהאט זנות ביי אים אין קהילה, וואס ער זאל טון. זאג איך אים, זאלסט גארנישט טון, דער איז נאטינג יו קען דו. פרעגט ער, און וואס טוסטו די גאנצע צייט, אויף וואס שלאגסטו דיך? זאג איך, אויף קינדער, מבוגרים. מענטשן וואס זענען אין די יארן, העי, מען טאר עס נישט טון, און זיי ווייסן עס, און אז זיי טוען עס, איטס נאט מיי ביזנעס, איך בין נישט דא די נישט דער שופט און נישט דער שוטר אפצושטעלן זנות, באט א קינד, דאס איז די איינציגע זאך וואס איך בעט זאלסט נישט טאטשן, ווייל די קינד איז דיר גארנישט שולדיג. זאג מיר דער רב, דו ווייסט איך האב דיך ערשט יעצט ארויס, איך האב קיינמאל דיך נישט געהאט ארויס, כ'האב אלץ געהאלטן ביסט א משוגענער, דו'סט נישט קענען דורכברעכן, זאג איך אים דו האסט א טעות, איך וויל נישט דורכברעכן זנות. נאו וועי. די אנשי כנסת הגדולה האבן עס פרובירט, זיי האבן אויסגעריסן זנות, ס'איז נישט געווען קיין עצה צו באקומען אין די גאס. דעטס נאט מיי מישן אין לייף. איך זאג נאר איין זאך, טאטש נישט קיין קינדער. ס'איז דא אין מאנהעטן גענוג זונות, און גענוג צייטונגן וואס זיי עדווערטייזן די זונות. יעצט נישט וואס איך זאג אז דו מעגסט גיין, דו טארסט נישט גיין. דו דארפסט דיך מתגבר זיין אויפן יצר הרע, דארפסט לערנען תורה, מוסר ספרים, אז נישט לסוף איטס גאנא פייער בעק עט יו. נאר איין זאך, דאס קינד. דזשאסט ביקאוז היז וואלנערעבל און שטיל גיבסטו אים א שטופ אריין? דעטס ראנג. שוין, בקיצור האב איך שוין נאך א חסיד, ער זאגט יעצט פארשטיי איך הערשט וואס איר ווילט, און יעצט בין איך א בוטשאטשער אלל די וועי. יעצט פארשטייט איר הערשט דעם צריך עיון, דעם צריך עיון גדול פון רבי עקיבא אייגער, ווי האט די רבי געזאגט די דריי פארשטייסטע? עניוועי, די זעלבע דא אויכעט. טעכנעלאגיע איז זייער נישט קיין גוטע זאך, אבער עט די ענד אף די דעי. וואס איז שילדיג דער קינד? אז דער טאטע האט די טעכנעלאגיע. לא ימסי אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. איטס נאט פעיר, און עטס זענטס נישט די דזשאדזשעס עניוועי, עטס זענטס נאובאדי, עטס זענטס אידן וואס האטס קיינמאל נישט געוואלט ארבעטן, און כלל ישראל האט ענק אויסגעהאלטן, יעצט שלאגט עטס ענק צוריק מיט די מענטשן וואס זיי האבן ענק געגעבן געלט. יעצט, ס'דא דא א טעיפ איבער א שעה וואס דער קארלינער רבי אין ירושלים האט געהייסן פאר זיינס א חסיד א גרויסן תלמיד חכם ער זאל אלעס מסביר זיין וואס זיין שיטה איז פארוואס ער איז אזוי קאלט צו די זאך און איך האב הנאה אז כ'האב מיר געטראפן א חבר כ'האב מצאתי לי חבר במקרה כ'האב מיר געטראפן א חבר ער האלט פונקט אזוי ווי איך ער האלט מ'דארף עס נישט און מ'טאר עס נישט אבער דאמעיקער נישט שווארעוועט און כ'על אייך זאגן נאך א נקודה למשל א איד געזאגט, א חסידישער איד וואלט נישט אריין אין א רעסטוראנט עסן. יא, פלייש וואלט א חסידישער איד נישט געגעסן אין ערגעץ. ווייל מען וואטשט וואס, ווי מען עסט, וואס מען עסט. איז לאמיר זאגן ס'איז דא א חסידות וואס האבן גאר חסידישע געהויבענע אידן, יא, דארף דער משפיע זאגן פארן עולם, רבותי זאלטס נישט עסן אין א רעסטוראנט, צו זאלטס נישט עסן פלייש איבעראל. ס'איז א שאד פאר דיין צייט צו זאגן, אז נישט איז ער נישט קיין חסידישער אינגערמאן, מען נעמט אלע. חסידות'ער מיט אלע בני תורה, יעדער האט זיך אריינגעלייגט קעגן טעכנעלאגיע ווייל ס'איז דא דארטן שמוציגע בילדער. דאס איז וואס חסידות איז אלל אבאוט? העי, איך האב געמיינט חסידות איז עפעס א העכערע זאך, מען רעדט פון העכערס, מען פירט זיך העכער, מען איז זיך פורש מיט צ"ט, מיט צ"ט שערי היתר מען זאל נישט צוקומען צו א שער איסור, איז אלע חסידות'ער האבן אריינגעלייגט א דגוש טעכנעלאגיע, אייפאונס, סמארטפאונס, עס איז דאך די גרעסטע זנות וואס איז דא, אן עוורידזש גוי האט עס נישט. ער דארף האבן א אינטערנעט איז נוצט ער עס פאר זיין ביזנעס אבער ער זיצט נישט אויף פארנאגרעפי ער זיצט נישט אויף שמוציגע זאכן ס'איז אנבעליוועבל אויף דעם האט מען געדארפט חסידות? ס'איז דאך ארגער ווי די ארגסטע אויף דעם איז א ליטווישער א בן תורה? נאך ארגער ווי די ארגסטע אויב מ'האלט ביי דעם אז חסידות דארף דאס מעורר זיין צו בני תורה דארפן דאס מעורר זיין. דער בולשיט ס'איז א ביזנעס. מ'האט געזען דו קענסט רייטן אויפן ציבור, מיר קענען אלע זייערע אינפארמעישאנס וויסן, איך האלט אז יעדעס מאל די גייסט אריין צו א משומר צו עניבאדי לייגן זיי דיר אריין אזא אנוואנטעד טשיפ און ער ווייסט אלעס וואס טוט זיך מיט, למשל כ'האב יעצט געדינגען א קאר, כ'האב געדארפט פארן ערגעץ, אינטערעסאנטע זאך, פרעג איך יענעם איך קען פארן אקראס די בארדער, די בארדער מיינט אין אמעריקע, נישט אויף קענעדע אדער אויף מעקסיקא, דא אין אמעריקע. זאגט ער דו קענסט נישט פארן ווייל אונז האבן נישט קיין אינשורענס נאר אין אונזער סטעיט דא ענטערפרייס האט אזאלכע קאר רענטלס אסאך האבן אזוי מ'מוזט האבן א ספעשל פערמישן יעצט ענטערפרייס נעמט מער געלט פאר דעם למשל דו ווילסט אז מ'זאל דיך לאזן ארויספארן פון פענסלעוועניע אויף אהייאו איז טשארדזשט ער דיר אויף די מיילעדזש די קאמפאני וואס איך האב יעצט געדינגען זאגן זיי מיר זאלסט וויסן אונז האבן נישט קיין אינשורענס נאר אין אונזער סטעיט עס מאכן חלילה אן עקסידענט. יו וויל בי ריספאנסיבל. זאגט ער אונז האמיר אריינגעלייגט אין דיין קאר אזא דזשי פי עס וואס די מינוט דו פארסט אריבער די בארדער ליין לעשט זיך אויס די מאטאר, טעיקס אבאוט טו טרי מינוטס ס'לעשט זיך אויס, דו קענסט עס קיינמאל מער נישט אנצינדן, אונז קעמיר עס נאר אנצינדן פון דא אין אפיס, און דאס קאסט דריי הונדערט דאלער קנס פענעלטי. היינט איז אלעס אזוי קאנטראלד דו ווייסט אפילו נישט. נישט די נעמסט א קאר מען ווייסט פונקטליך ווי די גייסט ווי די קומסט און דאס האבן די רבנים געוואלט קאנטראלירן דעם ציבור און אונז האט מיר אראפ געווארפן דעם עול פון זיי פארוואס ווייל זיי זענען נואפים איז במילא וויל מען מיט זיי נישט האבן צו טון ס'א מוראדיגע זאך ס'איז געווען יעצט אין ארץ ישראל איינער וואס מען האט אים איינגעזעצט ער האט געטשעפעט א מיידל אין א סעמינאר די מיידל האט אים איינגעזעצט אזוי ווי זי האט אים איינגעזעצט, שרייט ער ער איז חף מפשע. איי פארוואס זאגט די מיידל ער האט איר געטאטשט, ער זאגט איך בין טאקע געווען דארטן א מנהל א שטיק צייט אבער היינט בין איך נישט ווייל געווענליך נאכדעם ווען מען רעיפט אפאר מיידלעך לויפט מען אוועק, איי פארוואס זאגט דאס מיידל איך האב געטאטשט, זאגט ער אזוי זי איז געגאנגען חתונה האבן און דיין מאן האט דיך נישט געטראפן ביסט אן קיין דם בתולים האט זי זיך דאך געשעמט מיט דעם, כדי ס'זאל נישט הייסן זי איז געווען א פראסטעטוט א האר זי האט זיך געלייגט מיט יעדן שלאפן, קומט זי זאגן מיט א נייע סברה אז זי איז גאר געווארן גערעיפט. ווערט זי א רחמנות, און ממילא ער דערמאנט ווי מען זאגט זיי האלטן. איך זאג אייך דאס איז דזשאוק נאמבער טען טוירטי סיקס. דאס איז א דזשאוק וואס די וועלט האט עס נאכנישט געזען. מען דערציילט אז דער הייליגער ישמח משה מ'האט אים געהייסן ער זאל זאגן א דרשה און נאכדעם גיין אין גן עדן איז דער רבי זיך אליין נאכן פרעגן דערציילן די מעשה אז ער האלט נאך אינמיטן די דרשה האט נאכנישט געענדיגט ווייל מען האט אים געוואלט געבן גן עדן האט ער געזאגט ער גייט נישט אריין ביז משיח קומט.

וויסן ווי די בתולים זענען, האט ער נישט געוואלט מ'זאל חושד זיין זי איז א זונה. איר הערט? אה, און מען לאכט זיך אויס, מען האט אים איינגעזעצט מיט דעם דזשאוק. נאר איך וויל ענק זאגן וואס זיין לויער טענה'ט. כ'האב ענק געזאגט, די פעדאפיילס זענען אזוי קלוג, יו דאונט איווען נאו. ער העט גיין זיצן אסאך יאר מיט זיין חכמה. יעצט איך האלט באמת אז נחמיה דארף איבער מאכן זיין טרייעל. דעס איז אפילו פאר נחמיה נישט בייגעפאלן, און אפילו פאר דעם אונגארישן לויער פארקאש איז אויך נישט בייגעפאלן. איך האלט אז. קומט נאר ארויס אז די מיידל האט מורא געהאט מ'עט נישט טרעפן ביי איר בתולים, כדי מ'זאל נישט חושד זיין זי געווען א פראסטעטוט א האר, האט זי עס אנגעלייגט אויף נחמיה. נחמיה, לעטס דו א ריטרייעל. עניוועי, יעצט וויל איך צוריק קומען צו דעם ענין פון אינטערנעט, סמארט פאונס. האב איך געטראפן איינעם וואס ער האלט אויך אזוי. דער רבי, דער קארלינער רבי האלט אויך אזוי. יעדער ווייסט וואס ער מעג, וואס נישט, וואס ער טאר און וואס ער טאר נישט, אבער קיינער קען נישט יענעם צווינגען אויף דעם ארויסצואווארפן קינדער. און ער האלט בכלל קיין שום בית דין האט נישט קיין רעכט דאס צו אסר'ן, ס'איז אזוי ווי דברים של איסור ואחרים נהגו בהם היתר צו אנדערע זאכן, הערטס אויס איבער א שעה פון א גרויסן תלמיד חכם ווי ער געבט איבער וואס דער קארלינער רבי האט אים געהייסן זאל איבערגעבן, און אזוי ווי ס'איז זייער לאנג ס'דויערט איבער א שעה האב איך עס געלייגט אויף אן עקסטערע קעסטל און הערטס עס אויס, אפשר וועט עטס אנהייבן צו פארשטיין מיין שיטה אויכעט, ווייל דאס איז בעיסיקלי די זעלבע. אזוי זאגט דער מגן אברהם ביי יום כיפור, דאסור לענות הקטנים, טאר נישט פייניגן קליינע קינדער. כ'האב געוואלט מדגיש זיין פארן עולם אז די מדינת ישראל האט שוין מתיר געווען מען זאל ארויסגעבן א פיקטשער מיטן נאמען פון דעם נואף, כ'האב ענק געזאגט דער וואס ס'האט אויסגעטראפן א נייע זאך ער האט קיינמאל נישט געטאטשט די מיידל נאר זי ער האט מורא אז דער מאן. זי האט חתונה געהאט, האט ער מורא געהאט אז דער מאן וועט זען אז ס'איז נישט דא קיין בתולים, וועט ער מיינען זי געווען א פראסטעטוט, איז אזוי ווערט זי נעבעך א רחמנות ווייל זי איז א וויקטעם, עניוועי, מען האט שוין יעצט מתיר געווען מדינת ישראל, די פאליס האבן מתיר געווען מ'זאל מפרסם זיין זיין נאמען אדרבה זיי ווילן אז נאך מיידלעך זאלן קומען פאראויס. זיי האבן נאר נישט געוואלט ביז יעצט ווייל זיי האבן נישט געוואוסט זיכער צו ס'איז אמת צו נישט. א מיידל קומט און זי זאגט, און ס'איז אזוי ווי די וועבערמאן סטארי, א מיידל קומט און זי זאגט, איי ס'געווען נאך פערצן מיידלעך זענען געקומען, אזוי ארבעטן די חזירים. עניוועי, ער הייסט הרב דוד העריסאן, העריסאן, אזוי ווי ס'איז דא ביי אונז איז דא העריסאן עוועניו, נאר דארט איז ער א נואף. דא א שיינע פיקטשער פון אים מיט א געהעריג שיין בערדל, אביסל ארומגעטרימט, און שוין ווייס אויכעט, און יעצט הייבט זיך אן זיין גאנצע זאך. און דאס וואס איך בין מסביר פארן עולם, אונז בעלי בתים טרויען מיר זיך נישט צו טוהן אזאלעכע זאכן וואס רבנים טרויען זיך, שטעל דיר פאר ער איז איינגעשטעלט פון ציבור'ס געלט, די מיידל'ס טאטע באצאלט געלט, מען האלט קיינעם נישט אומזינסטיג א סקול, ווען נישט צאלט די גאווערמענט, און ער טאטשט אזא מיידל, ער נעמט זיך וואוינען מיט איר וועיט א מינוט, אויף דעם האט מען זי געשיקט אין סקול אז דו זאלסט האבן פלייש פרי פאר אל? יא, ברוך השם ווי'ר קרעקינג דאון אן די אלע חזירים. דער הרב דוד העריסאן וועט זיך טרעפן אסאך יארן אין דזשעיל. פארוואס? ווייל ער איז ער איז קלוג. קורח שפיקח היה מה ראה לשטות זו. הע ער זאגט ס'איז נישט אמת. הער א מעשה א גאונישן אויפטו. אזוי ווי די מיידל גייט חתונה האבן. און דער מאן וועט זעהן אז זי איז אן אפענע, זי איז שוין לעכעריג, וועט ער פרעגן וואס האסטו געטון האסט ארום געפראסטעטוט אזוי? וועט זי זאגן ניין איך האב נישט געפראסטעטוט. דער ראש ישיבה האט מיט מיר געוואוינט, איך בין א בעל דבר פון איינע פון די חשוב'ע מענטשן, פיין ראביי העריסאן, יו דואינג גוד, סאו פאר יו דואינג גוד. און יעצט וועט איר אויסהערן ווי דער שליח וואס גיבט איבער דעם קארלינער רבינ'ס ווארט האט געהאט צו זאגן.
געלערנט די היינטיגע וואכעדיגע פרשה, אליעזר עבד אברהם האט איבערגעגעבן פאר בתואל אלץ וואס האט פאסירט מיט אים, ער דערציילט די מעשה פאר בתואל אז ער איז געגאנגען זוכן א שידוך פאר יצחק, שטייט אין די פסוק ויאמר עבד אברהם אנכי, אלע ספרים ברענגען ארויס די רעיון פון יפה שיחתן של עבדי אבות, אז אליעזר איז געווען נכנע און בטל תחת אברהם אבינו, אלץ וואס איז געשען מיט אים, און אלע זיינע סייעתא דשמיא וואס ער האט געהאט, אלץ האט ער איבערגעזאגט נאכאמאל און נאכאמאל אז ס'איז אלץ בזכות אברהם. ער האט געדאנקט, האט ער געזאגט ברוך השם אלוקי אברהם. ער האט גערעדט מיט א מורא'דיגע הכנעה אז ס'האט גארנישט מיט אים, ער איז פשוט נכנע און בטל, ער איז עבד אברהם אנכי. דאס איז זיין הקדמה און דאס איז אינמיטן און דאס איז דער סוף. מ'גייט צו צו אזא נושא, דארף מען מקדים זיין פארדעם. עס איז עבד אברהם אנכי איז דער אנהייב דער מיטן און דער סוף, הלוואי זאל מען זוכה זיין זיין באמת מקושר צו זיין א אמת'ע עבד אברהם אנכי, הלוואי זאל מען זוכה זיין, אלץ וואס מ'וועט זאגן דא היינט ביינאכט, די ענינים מיט די הסברה מיט משלים, ס'נישט אייגענע זאכן, מ'וועט פרובירן אביסל ארויסברענגען די מהלך, פון רבי'ן זאל זיין געזונט, די מהלך אין טעכנעלאגיע בכלל און די נושאים פון די פעלעפאנען בפרט, איך האב איך בין אריבערגעגאנגען נאכאמאל מיטן רבי'ן נאכן צוגרייטן דעם שיעור דריי מאל בין איך נאכאמאל צוגעגאנגען צו זען צו מ'גיבט עס אזוי ס'ריכטיג, מוודא זיין אז די זאכן ווערן איבערגעגעבן ווי ס'דארף צו זיין, וויפיל ס'שייך, וויפיל ס'שייך, אויך איבערגערעדט מיט די ועד, בעט א תפילה שלא אכשל, מען זאל עס זאגן ריכטיג, און אויב ס'איז דא חס ושלום אז מען ווערט נכשל, זאל מען עס תולה זיין אין די אשמה בי און נישט חס ושלום אין דעם גרויסן משלח. דאס איז די הקדמה אזוי. דער נושא פון טעכנעלאגיע, אלע מאכן כינוסים אויף דעם, די גאנצע וועלט איז פארנומען מיט דעם, די נושא פון די פעלעפאנען, ס'איז נישט דא ווייס איך נישט צו ס'איז דא א יצור אין די גאנצע וועלט, די גאנצע וועלט וואס דאס איז, עס איז דא, עס איז אין עולם השלישי, אלע ווייסן פון דעם, אלע זענען פארנומען מיט דעם, אידן, גוים, פרומע, פרייע, חרדים, קנאים, אלע זענען פארנומען מיט דעם נושא, עס איז נישט עפעס א נושא וואס דער קרייז איז פארנומען מיט דעם און דער קרייז איז נישט פארנומען, עס איז דא וואס זיי זענען זיך מטפל אין דעם אין די וועג אדער אין די אנדערע וועג, אבער עס איז נישט א זאך וואס מען קען זיך ארויסדרייען פון דעם. ס'איז ידוע אז דער רבי זאל געזונט זיין האט א מהלך, א דרך, וואס איז אביסל אנדערש ווי די רוח וואס איז דא אין די גאס, און ס'איז דא א בלבול ביי א חלק מענטשן אין א חלק פון די זאכן, פרובירן אביסעלע מברר זיין די זאך, באמת איז אז חסידים האבן אמונה אין א צדיק, און מען דארף אפילו נישט גיין און מסביר זיין און מצדיק זיין אזעלכע סארטן זאכן, מיר האבן אלע אמונה שלימה, אבער ווי מען האט גערעדט פריער, אסאך מאל אז ס'איז דא א בעסערע הבנה אין א זאך, קען מען בעסער צוגיין צו די זאך. דער רבי זאל זיין געזונט אליין שטייט מיט אונז, און דער רבי אליין וויל עס מסביר זיין, און וויל דער עולם זאל פארשטיין ריכטיג, און ס'קען אריינברענגען א גרויסע גרויסע חיזוק. פאר אלס נאך א הקדמה, אלס נאך א הקדמה פון זאכן וואס זענען נישט אינגאנצן קלאר, איך וויל מצטט זיין, משפטים וואס איז צוגעקומען צו די אויערן וואס מענטשן זאגן, און ס'ברענגט ס'איז דא אסאך וואס דרייען זיך, אסאך אסאך מענטשן וואס דרייען זיך מיט די שאלות. די ערשטע שאלה וואס ס'דא אסאך וואס ס'ארט זיי די שאלה איז, וואס איז פשט אז די רבי איז אזוי מיקל אין א זאך חסידות האט דאך אלעמאל געגאנגען לפנים משורת הדין. דער חובת הלבבות זאגט מען זאל זיך פורש זיין צ"ט שערי היתר, אלץ כדי נישט צו צוקומען צו א איסור. ס'דא עניינים פון לפנים משורת הדין אלף בית, אלף בית. פונקט ס'קומט צו עפעס א נושא גייט מען און מ'איז מיקל, ס'איז נישט קיין פראבלעם, ס'איז בסדר. און אין וועלכע זאכן? אין זאכן וואס זענען עומדים ברומו של עולם, אין זאכן וואס זיי זענען ג' חמורות, מיט די ערגסטע זאכן. זיך געכאפט אזא קולא, מ'קען מיקל זיין ס'איז בסדר, וואס איז פשט אין דעם? רבים חללים הפילה, און דא מ'לאכט זיך אויס פון די גאנצע מעשה, ס'איז איין איין שאלה וואס ס'קען ארן פאר אסאך אסאך מענטשן, ס'דא נאך א זאך, מענטשן, כ'הער מענטשן רעדן. די רבי זעט נישט בחוש אז מענטשן זענען אינגאנצן מכור און מענטשן זיצן און פאטשקען צייט און ליגן אין שטוסים און קוקן סרטונים און מיט אזעלכע זאכן יומם ולילה, ער זעט דאס נישט? ער ווייסט נישט פון דעם? וואס הייסט ער ווייסט נישט די גרויסע חומרא פון דעם זאך? כ'וועל מצטט זיין א דריטע זאך, מיר דערציילט א אינגערמאן, ער זאגט מיר, ער איז געזעצן ביי א מלוה מלכה, און אמאל האט אויסגעזען א חסידישע מלוה מלכה, מען האט דערציילט סיפורים פון צדיקים, מען האט געזעסן מוצאי שבת און מען האט פארברענגט און עס איז געווען אזוי ווארעם, מען האט גענומען חיות אויף א גאנצע וואך, מורא'דיגע ווארעמע מצב פון זיצן חסידים צוזאמען, ער זיצט ביי א מלוה מלכה, ער זעט אינגעלייט, איינער איז עסוק בזה, דער אנדערער איז עסוק אין די צווייטע, מען שיקט זיך בילדער, מען מאכט זיך נאריש, מען רעדט נישט וועגן דברים אסורים, מען רעדט וועגן נאריש, די גאנצע מצב, די גאנצע אווירה איז שטוסים מיט נארישקייטן, מיט רדידות אויף א געפערליכע אופן, וואס וועט זיין דא? וואס וועט זיין? אזוי אזוי דארף אויסקוקן א חסידישע מלוה מלכה אין קארלין, אזוי דארף עס אויסקוקן? געווען א צווייטע אינגערמאן האט מיר געפרעגט א מיט א אנדערע נוסח, פארוואס זאגט נישט די רבי בעל נפש יחמיר על עצמו? איך איך פארשטיי אלעס, אבער פארוואס זאגט נישט די רבי כאטש די ווערטער? איינער וואס איז א בעל נפש יחמיר על עצמו, און אין שולחן ערוך איז דא אסאך זאכן וואס איז אויף אזא סארט אופן. נאכדעם קען מען הערן א אנדערע ציטוט, אבער דאס איז אסאך פון די גאס צו צו דאס. איך קען א מעשה פון א אינגערמאן וואס האט געהאט אזא מכשיר, און ער האט געזעסן און געלערנט, און ער האט געהאט א משפחה, און ער האט געהאט א רגש אין א דאווענען, און פון ווען ער האט באקומען דער זאך, זאך, ער האט געמיינט ער וועט זיך איינהאלטן, און אהין און אהער, עס האט זיך אנגעהויבן מדרדר זיין מער און מער, און יעצט, דער אייבישטער זאל אפהיטן זיין מצב.

א' איז די ערשטע זאך וואס ס'איז דא א מורכב'דיגע סוגיא, די אלף בית פון דעם איז צו צונעמען די סוגיא און וויסן, נישט מאכן איין סאלאט פון די גאנצע סוגיא, אז איינער וויל עס פארשטיין, אז איינער וויל קענען העלפן די זאך, אז איינער וויל עס קענען מנתח זיין דארף ער וויסן, ס'איז נישט אלץ איין גרויסע זאך, און דער נושא וואס רופט זיך די טעכנאלאגיע בכלל און די פעלעפאנען בפרט, איז דא אזויפיל חלקים צו דעם, אזויפיל חלקים, ס'איז דא א חלק פון יעצט אריינגיין אין די אלע זאכן פון דעם, אבער עס איז דא חלקים וואס מען טאר נישט, און עס איז דא חלקים וואס עס פאסט נישט, און עס איז דא חלקים וואס עס קען אויסקוקן אז עס טויג נישט, און באמת אז מען טראכט אריין איז וואס איז געשען, וואס איז געשען, עס איז דא מענטשן וואס זיי קענען ווער ווייסט וואס טון צו אונז שרייען און מוחה זיין, און אז מען זאל מנתח אביסל וואס איז געווען, עס איז גארנישט געווען דא, מען דארף טראכטן לגופו של דבר, עס איז דא אזויפיל חלקים, באלד וועט מען רעדן וועלכע חלקים, אבער אוודאי ס'איז וויכטיג צו עפענען די סוגיא, רעדן די אלע חלקים פון די סוגיא. יעצט, כדי אז ס'זאל ארויסגיין בסייעתא דשמיא אביסעלע קלאר, און אנהייבן מנתח זיין די סוגיא מיט אזא סארט אופן. ס'איז געווען פאר אנדערהאלבן יאר צוריק, צוויי יאר צוריק, דריי יאר צוריק, פיר יאר צוריק, פינף יאר צוריק, איז געווען א נושא וואס איז געווען אין די נייעס, וואס ס'איז נישט דא קיין איין איד וואס וואוינט אין מדינת ישראל אדער אין חוץ לארץ וואס ווייסט עס פון דער נושא. דער נושא איז אנגערופן געווארן האיום האיראני, אזוי האט עס געהייסן. ס'איז דא א מלחמה, ס'איז דא א מדינה איראן וואס דארטן איז דא וואס מען איז מפתח נשק גרעיני, מען קען מאכן א חורבן נורא, מען קען אויסמעקן, דער אייבערשטער זאל אפהיטן נישט ארויסזאגן אזעלכע ווערטער פון מויל. און די סכנה איז אדיר, געפערליכע סכנה. יעדער איינער ווייסט אז ס'געווען א גרויסע ויכוח, א ריזיגע ויכוח איז געווען. ס'געווען א ויכוח וואס דארף זיין די מהלך, וואס דארף זיין די מהלך. ס'געווען אזעלכע וואס האבן דוגל געווען און געשריגן און געארבעט מעשים אז מ'דארף ארבעטן תקיפה אווירית, אזוי גייט מען עס טון, מ'גייט צוגרייטן די צבא אויף דעם, און ס'איז נישטא קיין ברירה. מענטשן מ'האט זיי געברענגט גאנצענע. ראיות און גאנצענע חשבונות אז ס'גייט פאלן וויפיל טילים און וויפיל הרוגים לא עלינו וואס ס'וועט זיין אבער ס'איז וואס זאל מען טון נישטא קיין ברירה נישטא קיין ברירה דאס איז די מציאות און ס'איז בעסער אז ס'זאל זיין חס ושלום כך וכך הרוגים ווי מ'זאל לעבן תחת א איום וואס דער אייבערשטער זאל אפהיטן קען אויסמעקן ווער ווייס וואס ס'איז נישט קיין סוד אז ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן געהאלטן אנדערש, זיי ווייסן פון דעם איום און זיי זענען נישט מזלזל אין די איום קיין כי הוא זה נישט, אבער זיי האבן געהאלטן אז די וועג פון גיין אין די מלחמה זי דארף זיין אביסל אנדערש, ס'איז געווען וואס האבן געהאלטן אז מ'דארף ארבעטן פון אינעווייניג און משתיל זיין ווירוסים אין די מחשבים דארטן, די וואס געדענקען אביסל ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן געהאלטן אז מען דארף דורכפארן מיט טוסטוסים און הרג'נען די מדענים, ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן געהאלטן, די פון פון מעבר לים, וואס האבן געהאלטן אז מען דארף דורכגיין מיט דיפלאמאטיע און אויף אזא סארט אופן, ס'איז געווען אסאך דרכים. יעצט, וואס גויים האבן געהאלטן קען מען זיך נישט פארלאזן אויף זיי, מען קען זיך נישט פארלאזן אויף קיינעם נישט, אבער מיר פארלאזן זיך נאר אויף די אייבערשטע, אבער וואס גויים וואס האבן נגיעות מיט אזעלכע זאכן איז אונז נישט משנה קיין סאך, אבער איך רעד דא אין ארץ ישראל קלוגע מענטשן וואס זענען געווען אין די טיפסטע צימערן דארטן אונטן אין די שבק און די אנדערע לעבן און אנדערע זענען שוין געגאנגען לעולם שכולו טוב האבן געהאלטן אז ס'איז דא מער ווי איין וועג אין גיין אין די מלחמה ס'איז דא מער ווי איין וועג לאו דווקא דאס איז די וועג ס'קען זיין א צווייטע וועג רבותי ס'איז דא א טעות א ריזיגע טעות וואס אן א שיעור מענטשן מאכן, זיי רעדן זיך איין, זיי רעדן זיך איין אז ס'איז דא אזעלכע וואס גייען מלחמה מיט דעם, און ס'איז דא א שיטה אז מ'גייט נישט מלחמה מיט דעם, מ'דארף נישט גיין מלחמה, ס'איז בסדר, ס'איז נישט געפערליך, בסדר, מ'קען זיך א עצה געבן, מ'מעג, מ'דארף נישט אסר'ן, ס'איז א טעות. דא איז דא א ויכוח יסודי, מלח א מלחמה ממש, וואס דארף זיין די מלחמה. ס'דא א ויכוח. ס'איז נישט וואס מ'איז מחמיר און מ'איז מיקל. ס'דא דא א ויכוח צו דאס דארף זיין די מלחמה, צו דאס דארף זיין די מלחמה. אן אראפנעמען כחוט השערה פון די אלע זאכן וואס ס'קען זיין, און די אלע געפערליכע חורבנות אין רוחניות וואס ס'קען זיין. חס ושלום. דער וואס איז א ערליכע איד, און מיר האבן א רבי זאל האבן ליכטיגע אויגן און אריכות ימים ושנים, וואס האט אחריות אויף א כלל, און האט און נעמט אחריות אויף אסאך מעבר פון דער חדר דא, זעט מיט זיינע ליכטיגע אויגן אז מען דארף גיין א מלחמה, אבער מען דארף גיין א מלחמה מיט א צווייטע וועג, א צווייטע וועג דארף זיין די מלחמה. דא ארום, ארום ארץ ישראל, איז דא אסאך אסאך אסאך ישמעאלים, מיליאנען מיליאנען מיליאנען פון ישמעאלים, ס'איז דא איראק מיט, מיט, מיט, כ'קען אפילו נישט זאגן אלע נעמען וואס טוט זיך דארטן, מיט סוריה, מיט וואס טוט זיך אינעווייניג אין סוריה, וואס טוט זיך אינעווייניג אין איראק, מיט די אלע זאכן. ס'איז געווען פאר שוין אסאך צייט פון דעם, שוין באלד צען יאר פון דעם, וואס מ'איז געגאנגען מלחמה אין איראק, ווער עס געדענקט, נאכדעם וואס ס'איז געווען די אסון התאומים, און דער נשיא פון ארצות הברית, ער האט געהאלטן דעמאלט, דאס הייסט, ער האט דעמאלטס געהאלטן מ'דארף אריינגיין דארט, מ'דארף מלחמה האלטן, זיי האבן זיך געקריגט מיט אים, זיי האבן זיך געקריגט. היינט ווייסן אלע, צען יאר שפעטער ווייסן אלע, אז ס'איז דא א זאך וואס הייסט מדינה איסלאמית, צו דאעש, צו אויף ענגליש איז דאס אייסיס, ס'איז דא די אלע נעמען, וואס מ'דארף נישט אפילו ארויסזאגן אזעלכע נעמען, וואס ס'איז א חורבן נורא, און מ'גייט יעצט און מ'געבט מיליארדן אויף דעם, אלעס כדי צו זיך לוחם זיין מיט זיי. גאר אסאך מומחים גאר אסאך מומחים האלטן אז דאס וואס איז נוצר געווארן און נולד געווארן אזא סארט חורבן פון די נייע מחבלים און די נייע וואס די רציחות זענען אסאך אסאך ערגער און די חורבן איז אסאך אסאך ערגער איז אלעס נאר ווייל די וואס זענען געגאנגען אין די מלחמה מיט איראק האבן נישט געקוקט ווייטער און זיי האבן געוואלט בעיקר אים אראפווארפן אראפווארפן דארטן דער וואס איז געווען דער שליט נישט גע'חשבונ'ט וואס וועט ווערן מיט די גאנצע שטח דארטן. נישט גענוג אכטונג געגעבן, איז געווארן א וואקום דארטן, איז געווארן מענטשן האבן זיך צוזאמגענומען, די עריקים פון די צבא אין איראק האבן זיך צוזאמגענומען, און ס'איז געווארן א נייע א נייע זאך, ס'איז געווארן א נייע א נייע חורבן, וואס איז נאך ערגער ווי די פריערדיגע חורבן. ווען מ'גייט צו א מלחמה, ס'איז זייער זייער גרינג און זייער געשמאק צו זאגן, מ'דארף גיין אהער מיט אהין. מ'דארף האבן א ברייטער קוק, א ווייטער קוק, א ווייטער קוק דארף מען האבן. די זעלבע זאך איז יעצט, יעצט איז דא אין עזה, זעלבע זאך. ס'איז דא א וויכוח, ס'איז דא א וויכוח, ס'איז דא וואס זאגן מ'דארף אויסשעלטן און אויסהארגענען און דאס, און וואס וועט זיין נאכדעם? ווער דארט אריינקומען? זעץ זיך אוועק אין די משרדים און נעם אחריות, און וואס וועט זיין נאכדעם? דאס האסטו אין חשבון אדער זאגסטו נאר וואס הייסט, אבער זיי האבן דאך געשיקט טילים און זיי האבן געהארגעט, מ'דארף זיי פשוט אויסהארגענען, ערשט דארף אויסהארגענען, און נאכדעם? און וואס וועט זיין נאכדעם? ס'איז דא חילוקי דעות, בעסער איז אזוי, בעסער איז אזוי, ווי גייט מען די מלחמה? איינער וויל נישט מצליח זיין אין די מלחמה? ס'איז דא דא א זלזול אין די מלחמה ווען מ'רעדט וועגן דעם נושא, דער נושא פון די טעכנאלאגיעס און די זאכן וואס זענען זיך מתקדם, ס'איז דא דא א הוה אמינא אז מ'דארף לוחם זיין מיט דעם, ס'איז דא איינער וואס קען מיקל זיין אין דעם ענין און זאגן ס'איז נישט געפערליך, חס ושלום. דער רבי פירט א מלחמה, א מלחמה ממש, אין דעם רבי איז קלאר קלאר מיט זיינע ליכטיגע אויגן אז די מלחמה וועט מען מנצח זיין דווקא מיט די אנדערע וועג, נישט מיט די וועג וואס ס'איז דא אסאך וואס זיי גייען מיט דעם, נאר מ'דארף לוחם זיין אויף א אנדערע צורה, און מיט די אנדערע צורה וועט מען מנצח זיין בטווח, אין דעם שפעטערדיגן טווח וועט מען אסאך אסאך מער מנצח זיין מיט דעם. די מהלך וואס ס'איז דא אסאך תעמולה אויף דעם, און ס'איז אסאך וואס מ'הערט וועגן דעם, און מ'דארף באמת זאגן חס ושלום וואס מ'רעדט נישט קעגן ערליכע אידן גדולי ישראל, נישט דאס איז חס ושלום, מיר האבן נישט קיין זלזול אין קיין שום גדולי ישראל, מ'רעדט דא וועגן דעם ענין, און נישט חס ושלום, ס'איז דא ס'מעג זיין אז ס'איז דא אין גמרא אין תנאים און אמוראים ס'איז דא גדולי ישראל, מ'רעדט אבער ווען מ'רעדט וועגן די אנדערע מהלך איז דא אזא סארט מהלך וואס הייסט אז די אייפאנען ווי מ'רופט עס, די אלע סמארטפאנען, די די די זאך איז א חפצא דאיסורא, דאס איז א חפצא דאיסורא, מ'מאכט סטיגמות אויף דעם און מ'זעט א מענטש מיט דעם וועט מען אים, אנדערע זענען נאך שיינער, האט א אייפאן, דאס דער זאך איז א חפצא דאיסורא. און אזוי זענען דא וואס האבן אנגענומען, און עס איז דא אסאך וואס עס איז זיי נישט משנה צו עס איז יא דא א סינון צו עס איז נישט דא א סינון, דער חפץ איז א חפצא דאיסורא. דער רבי האלט אז דאס איז נישט די ריכטיגע וועג על פי תורה די ערשטע זאך. דריי סיבות וואס דער רבי האלט אז די גאנג איז נישט די ריכטיגע וועג. א', האלט דער רבי אז על פי תורה, א זאך וואס מען קען נוצן אויף דברים המותרים, א זאך וואס איז דא דברים וואס מען דארף עס האבן, מענטשן דארפן עס האבן אויף אסאך אסאך סארטן צרכים, ס'איז דא אסאך אסאך נארמאלע זאכן, און ס'ווערט מער און מער, איז דאס א זאך וואס איז מותר על פי תורה, און ס'איז בכלל נישט אזוי פשוט אז מען קען עס אסר'ן. א זאך וואס מען דארף נישט האבן, א זאך וואס איז כולו אסור, נישט דא קיין ספק בדבר, אבער א זאך וואס מען דארף עס נוצן, ס'איז דא אלע סארטן נארמאלע הצטרכויות, האלט דער רבי איז בתור די חפצא פון דעם זאך, אז צו זאגן דער זאך איז א חפצא דאיסורא, ס'איז נישט קיין חפצא דאיסורא, געבויט אויף מאמרים פון חזל, געבויט אויף הלכה, ס'איז נישט קיין פשוט'ע זאך צו אסר'ן, ס'גייט נישט אזוי גיך. אז מען אסר'ט אזעלכע זאכן, דאס איז א', נישט אז דאס איז די איינציגסטע זאך, מיר זאגן דא דריי זאכן, די א' איז אז די עצם זאך פון אסר'ן א זאך וואס איז על פי תורה, די זאך קען ווערן גענוצט אלס חשש פון מכשול, נישט ווייל ס'איז דא דארטן דברים אסורים ממש, אויב מען לייגט א סינון און ס'איז נאר דא א חשש, איז שייך אז מען זאל נכשל ווערן, אמת, מען קען נכשל ווערן, דאס אליין אז מען קען נכשל ווערן איז נאכנישט קלאר, נאכנישט קיין סיבה, מען זעט אין חזל קלארע זאכן כ'האב גערעדט מיט די רבי'ן, די רבי איז דאס משווה זייער שטארק אזוי ווי א רכב, א קאר, חזל, למעשה זעהען מיר עס איז שוין דא גאר אסאך צייט צוריק איז געווען דער מציאות פון א רכב, און די גדולי ישראל אין יענע צייטן האבן עס נישט גע'אסר'ט, און כ'האב געפרעגט די רבי צו ס'וואלט געווען בצייטן פון די חזל, מען דארף דאך פארשטיין, ס'איז דאך דברים פשוטים, מענטשן פירן א רכב, רכב איז רבים חללים הפילה, ס'איז גע, משפחות זענען געפאלן פון די מאשין, אז מען רעדט אין די וועלט, אז מען רעדט אין די אלע יארן פון ווען ס'איז ארויסגעגאנגען א קאר, ס'איז ארויסגעגאנגען אזא מין מציאות, איז אז מען רעדט אין די גאנצע וועלט, מסתמא מיליאנען זענען געהארגעט געווארן, געהאר, משפחות זענען צוריסן געווארן, ס'איז געשען די ערגסטע זאכן איז געשען מיט דעם, מען האט עס נישט גע'אסר'ט, מען האט עס נישט גע. מען האט עס נישט גע'אסר'ט אבער כ'האב געפרעגט די רבי צו ס'וואלט געווען אין די זמן פון חזל צו מען וואלט עס גע'אסר'ט, האט ער מיר געזאגט אז ניין מען וואלט עס נישט גע'אסר'ט, און די רבי האט געברענגט א ראיה פון א שיף, שיף איז געווען א סכנה און אין גמרא איז דא ראיות אז א שיף איז א ענין, מען רעדט וועגן דעם, ס'איז געווען א סכנה און מענטשן זענען געשטארבן, זאכן וואס זענען געווען אין טבע העולם און מען האט דאס גענוצט אויף נארמאלע זאכן, האט מען נישט גע'אסר'ט די זאך אז די זאך איז א חפצא דאיסורא. דערציילט א יונגערמאן היינט איז צוגעקומען צו מיר האט מיר געזאגט, יארן צוריק, מסתמא נאנט צו דרייסיג יאר צוריק אין אמעריקע, איז געווען זייער א פארווייטיגטע מעשה, ס'איז געווען א איד, ווי איך האב פארשטאנען, ער איז געווען אפשר אפילו א היימישע איד, וואס האט געפירט א מאשין, און ער האט געפירט די מאשין ווילד, קלאר, ער האט זיך געטון זאכן וואס מען דארף נישט טון מיט דעם, און ער האט, ס'איז ארויסגעגאנגען פון דעם א רציחה, און ס'איז הרג'ע געווארן א טאטע פון א משפחה. דארטן איז דער עולם געווען אזוי צושוידערט, אזוי צושוידערט פון אזא פרשה, וואס הייסט פון איין נארישקייט, פון איין דאס וואס ס'קען פאסירן. ס'טוט וויי די הארץ, ס'טוט זייער זייער וויי די הארץ. איז דארטן געווען ביי די שבעה, איז געווען איינער, וואס ווייסט דאך, געגעבן אזא זאג, ווען ס'וואלט געווען אין די זמן פון חזל, וואלטן חזל זיכער גע'אסר'ט א מאשין. זאג אזא זאך, זהו, אויס מאשין. אזוי האט יענער געזאגט, שפעטער ס'איז געווען פאר סליחות האט די רבי געגעבן א שמועס, האט די רבי געזאגט און ס'איז אויך געווען אונטער די אווירה פון דער פארווייטיגטע מעשה, און די רבי האט אויך זיך געקאכט, און אויך געזאגט ווען ס'וואלט געווען אין די זמנים פון חזל וואלטן זיי זיכער געמאכט שטרענגע תקנות ווי אזוי צו פירן. דאס הערט די חילוק פון איינער, הערט די חילוק, דער וואס האט עס געזאגט ביי די שבעה, וויאזוי מען זאגט, ס'איז זייער גרינג צו ווערן צוקאכט און זאגן, אבער ווי זאגט מען עס, ווי אזוי זאגט מען עס, דער מלחמה איז ריזיג, באלד גייט מען רעדן וועגן די מלחמה, גייט נישט, מען רעדט פשוט, מען זאל נישט נעמען, איך בעט, מען זאל נישט נעמען איין חלק פון דעם, פון דעם זאך און מאכן פון דעם אז דאס האט מען געזאגט, ס'איז איין קליינע חלק פון דעם וואס מיר רעדן, איז דער חלק. יעצט. די גאס רעדט און די צעטלעך מיט די אלע זאכען וועגען די איכא דרכא אחרינא, וועגען די נושא פון איכא דרכא אחרינא, איך רעד נאכאמאל קלאר, מען רעדט נישט וועגען א מכשיר אן א סינון, נישט אויף דעם רעדט מען יעצט, מען רעדט וועגען א מכשיר מיט א סינון, אזוי ווי א איד דארף האבען א ריכטיגע סינון, איז עס דאך איכא דרכא אחרינא, מען טאר נישט נעמען קיין ארבעט, און מען טאר נישט גיין אין א ארבעט אז ס'איז מופיע די ענין פון אינטערנעט דארטען, איז איכא דרכא אחרינא, זאלסט גיין און זאלסט האקען האלץ און זאלסט שלעפען וואסער, מען טאר, מען גייט נישט אין אזא פלאץ. כ'ווייס נישט ווער ס'זאגט דאס, דאס מיינט אז עפר אני תחת, אויב ס'דא גדולי ישראל, איך זאג אבער איבער די דרך וואס מ'האט מקבל געווען. אין די גמרא שטייט די נושא פון איכא דרכא אחרינא אין בבא בתרא נ ז, דארטן שטייט נישט וואס דאס מיינט איכא דרכא אחרינא, כלומר, אויב די צווייטע וועג איז א לענגערע וועג, א שווערערע וועג, מער מורכב, שטייט נישט אין די גמרא אז דאס הייסט איכא דרכא אחרינא. ס'שטייט נישט אין קיין איינע פון די ראשונים אז דאס איז די טייטש, איך רעד נישט אליין, איך זאג נישט איך זאג נישט א שיעור אין הלכה איצטער, איך זאג אז דאס איז א מציאות וואס די פריערדיגע האבן שוין דורכגעטון, ס'איז נישט מיין פרשנות דאס, ס'שטייט נישט אין די גמרא דער זאך אז איכא דרכא אחרינא אז ס'דא מענטשן וואס דארפן עס האבן און ס'מאכט זיי גרינגער דעם לעבן, איז נישט אזוי פשוט, ס'איז נישט אזוי פשוט אז ס'הייסט איכא דרכא אחרינא, די רמב ם און די שולחן ערוך ברענגען בכלל נישט די הלכה פון איכא דרכא אחרינא, רבי ניסן קארעליץ פסק'נט אז איכא דרכא ער פסק'נט דאס, ער זאגט ער רעדט דארטן ער ברענגט שטייט אין שולחן ערוך לגבי די ענין פון עבודה זרה הנאה האבן פון צל שטייט דארטן אז אויב ס'איז דא א אנדערע וועג וואס איז פונקט אזוי ווי די וועג איז איכא דרכא אחרינא אזוי אזוי אויב איינער דארף עס האבן אויב איינער דארף דארטן גיין מען רעדט נישט אויב איינער דארף עס נישט מען רעדט נישט אז איינער זאל סתם אזוי דארטן גיין מען רעדט מען רעדט דאך איצטער ווען איינער דארף עס מען רעדט נישט איינער מאכט זיך נאריש און טוט שטותים, מען די גאנצע זאך וואס מען רעדט יעצט איז נאר ווען איינער מען רעדט כלפי דעם חפצא דאיסורא, נישט אויף טון עוולות און נישט אויף ביטול זמן נישט אויף גארנישט, אבער מען רעדט וועגן אסר'ן די מציאות איז אסור, ס'איז נישט דא אזא זאך אז ס'מותר איז אסור, ערשטנס סתם ס'איז דא אסאך ר' משה פיינשטיין אין אגרות משה אבן העזר סימן נ ו. ער רעדט וועגן די סוגיא, ער איז פון די איינציגסטע פון די פריערדיגע גדולים וואס רעדן וועגן יענע סוגיא, נאר איבערזאגן א ציטוט פון די תשובה דארטן, ווייסט דאך מענטשן רעדן, און מענטשן וועלן, מען ווערט אמאל צוטומלט פון דעם. משה פיינשטיין פרעגט, די גמרא זאגט אז אויב ליכא דרכא אחרינא, נו, האט ער נישט קיין ברירה, מוז ער דארטן גיין, ער איז דאך א אונס. פרעגט ר' משה פיינשטיין, וואס הייסט ער איז א אונס? ווייל ער האט נישט קיין אנדערע וועג? נאכאמאל, וואס זאגט די גמרא? די גמרא זאגט איינער וואס ער האט נישט קיין אנדערע וועג ווי אזוי צו גיין, און אין די וועג וואס ער גייט איז דא מכשולות, נישט ער וועט נישט ער וועט קוקן וואו מען דארף נישט, ס'איז דא מכשולות וואס ער קען נכשל ווערן, זאגט די גמרא, אי דאיכא דרכא אחרינא, ס'איז דא צוויי וועגן די זעלבע, און ער קלייבט צו גיין אין די וועג פון די מכשולות, רשע הוא, איז ער א רשע, אי דליכא דרכא אחרינא, נו וואס זאל ער טון ער איז א אנוס, ער זאל גיין וועט אוודאי חס ושלום נישט נכשל ווערן, אבער פשט איז אז אויב ער גייט דארטן און ער ווערט נישט נכשל, די עצם גיין דארטן, די עצם גיין הייסט נישט קיין רשע, הייסט א אונס. פרעגט ר' משה פיינשטיין, איך פארשטיי נישט, וואס הייסט ער האט נישט קיין אנדערע וועג? גיי נישט! וואו גייסטו בכלל? גיי נישט אין קיין שום וועג נישט, וואס איז דער, פארוואס דארפסטו דארטן גיין, ג' חמורות, אביזרייהו דעבודה זרה, ער זאגט דארטן, ער דארף דארטן גיין פאר פרנסה, פרנסה מיט עבודה, שאר צרכיו, מה בכך, ס'איז א אונס ממון, און א אונס ממון איז נישט דוחה שאר איסורים, ס'איז נישט דוחה, נישטא אזא זאך, ס'רעדט זיך יהרג ואל יעבור אין די גאס. זאגט ר' משה פיינשטיין, ולכן צריך לומר, דכיון דהאיסור ס'איז דאך נישט קיין איסור, מ'רעדט נישט וועגן עובר זיין א, א, גארנישט פון א איסור, מ'רעדט וועגן נאר די חשש פון דעם, היות עס איז נאר א חשש שיבוא לידי הרהור, און ער גייט לצורך פרנסתו וכדומה, אינו מחויב לחשוש אז ער וועט אז ער וועט נכשל ווערן, ולהפסיד ממונו ולמנוע משאר צרכיו. ר' משה לערנט פשט אין די גמרא, ס'קען זיין, ס'קען זיין אז ס'דא גדולי ישראל וואס האבן געלערנט אנדערש פשט, און מיר ברענגען דא, ס'איז נישט ר' משה פיינשטיין, ס'איז נישט עפעס א נייע חידוש אין יענע גמרא, ס'איז דא א גמרא און אזוי שטייט דארטן, אזוי שטייט אין יענע גמרא. יעצט, ס'דא, דאס איז איינע, דאס איז איינע פון די זאכן. נאכדעם איז דא נאך איינע פון די זאכן וואס דאס איז נאך מער ווי דעם, די גאנצע אריכות האט מען געזאגט לגבי איינע פון די סיבות פארוואס מאכן דעם אייפאון א חפצא דאיסורא איז נאכנישט פשוט וואו דא אזא זאך אז ס'ווערט א חפצא דאיסורא ווייל מ'קען נכשל ווערן. צווייטנס איז דא דארף מען וויסן ווי צו קוקן. מען וועט נישט קענען שטיין אין דעם, דער רבי זאגט קלארע ווערטער, ס'איז איצטערט דאס, ס'גייט ווערן ערגער און אסאך ערגער, ס'גייט נישט קענען שטיין אין די מצב, די וועלט איז זיך מתקדם גיך און גאר גיך, און אויב מ'איז לוחם ארום די חיצוניות שבו, די מכשיר, די מכשיר איז חפצא דאיסורא, נאכדעם ווערט די מכשיר אז אלע דארפן עס האבן, נאכדעם זאגט מען אה בסדר שוין מען גייט יעצט אריבער גיין די מכשיר איז געווארן חפצא דאיסורא און נאכדעם זעט מען אז מען קען נישט שטיין אין דעם מ'וועט נישט קענען שטיין אין דעם עס איז געווען אסאך עס איז געווען א תקופה יארן צוריק וואס מען האט גע'אסר'ט דעם מכשיר און נאכדעם אלע האבן עס נאך האט מען גע'אסר'ט אצינד האט מען גע'אסר'ט מחשבים און נאך האט מען גע'אסר'ט מען האלט אין איין בייטן מען האלט אין איין בייטן מען וועט נישט קענען עס איז זייער עס איז זייער פארווייטיגט. הלוואי, די רבי האט מיר געזאגט, הלוואי וואלט דער מכשיר קיינמאל נישט נוצר געווארן, יא, דער קארלינער רבי, יא, הלוואי וואלט עס קיינמאל נישט געווארן דער מכשיר, יא, אבער יעצט איז דאס דא, יעצט איז דאס דא, דאס איז די פאקט, דאס איז די וועלט, דאס איז די מציאות אז ס'איז דא, ווען מען הייבט אן אריינגיין אין די, אין די, דאס וואס מען זאגט, דער זאך איז אסור, וואס וועט, מען וועט נישט קענען שטיין, ס'וועט נישט בלייבן אזוי, די רבי האט מיר געזאגט א לשון, דער מכשיר איז דא פאר זייער א קורצע תקופה, ס'וועט ווערן אסאך אסאך ערגער, און ס'וועט זיין אסאך פון די זאכן וואס מ'וועט וואס מ'וועט דארפן צוקומען צו דעם, אסאך פון די זאכן וועט מען דארפן צוקומען צו דעם, איז ס'וועט נישט ברענגען די פתרון, ס'וועט נישט ברענגען די פתרון, מיר זיצן דא, ס'איז סוף חשוון פון תשע ע ז, זאל דער מכשיר הקלטה מיט ארויסנעמען דער הקלטה, אין צען יאר פון איצטער, תשפ ז, וועט מען הערן מיט לאכן, מ'וועט לאכן אויף דעם, מ'וועט זאגן די, טראכט אליין וואס איז געווען צען יאר צוריק, איינער זאל טראכטן וואס איז געווען צען יאר צוריק וואס איז געווען, ס'איז ס'איז א, ווען מ'גייט און מ'קוקט, מ'דארף האבן ליכטיגע אויגן, מיר רעדן נישט נישט פשט אז א פשוט'ער מענטש, מיר רעדן אויגן פון א צדיק, אויגן פון קענען זען א ברייטע קוק, א ווייטע קוק, ס'וועט נישט ברענגען די פתרון, יעצט ס'דא נאך א זאך וואס דאס איז דאס איז די די דריטע זאך איז וואס דאס האט מיר אויף די לעצטע זאך האט מיר דער רבי געזאגט זאגן דאס אבער נישט דאס איז די עיקר נקודה אבער עס איז איינע פון די פון די פון די פון די זאכן וואס איז די מציאות מען דארף וויסן פון דעם אמת איז, פאר איך גיי צו די דריטע זאך, איך וויל גיין מסודר, פאר איך גיי צו יענע זאך, דער זאך אז וואס מ'האט יעצט גערעדט, אז ס'וועט נישט קענען האלטן, און ווייל ס'וועט נישט קענען האלטן, איז קומען מיט בית דין מיט אזעלכע זאכן, חוץ פון דעם וואס ס'איז א זאך וואס ס'שטייט נישט אין דעם, חוץ פון דעם איז דאס. ברענגט עס א זילותא, עס מיינט א געוואלדיגע זילותא, איך האב געזאגט די ווערטער זילותא דבי דינא, עס איז אסאך ערגער ווי דעם, עס ברענגט א א מורא'דיגע זלזול אין די גדולי ישראל, עס איז אלעמאל געווען מענטשן וואס האבן אנגעפייפט, עס איז אלעמאל געווען אזעלכע שוליים וואס האבן זיך נישט צוגעהערט צו גדולי ישראל, אבער אזוי ווי עס איז דא היינטיגע צייטן איז נאך קיינמאל נישט געווען, נאך קיינמאל נישט געווען אז ס'איז ללעג ולקלס און אז ס'דא מענטשן פון פון פון די אייגענע מקום און פון די אייגענע קרייז און פון די אייגענע חסידות און פון די אייגענע דאס וואס ס'טוט מורא'דיג מורא'דיג וויי מענטשן מענטשן פייפן אן מ'רעדט נישט דא מ'רעדט אין די גאס אויב אסר'ן זאכן וואס מענטשן דארפן האבן און מענטשן וועלן עס דארפן האבן און ס'וועט זיך נעמען מער און מער און מער און טויזענטער טויזענטער מענטשן חוץ פון דער קרייז דא וואס זיי האבן עס ס'דא א געוואלדיגע זילותא דבי דינא א געוואלדיגע זילותא אין דעם. דאס איז דאס איז א א א חלק פון די צווייטע זאך וואס מ'האט גערעדט, אז ס'איז א זאך וואס ס'קען נישט האלטן, ס'האלט זיך נישט, האלט זיך די וועלט, די וועלט האלט אין איין גיין ווייטער. נאכדעם איז דא, וואס האט געזאגט, ס'איז דא א דריטע נקודה, די דריטע נקודה איז, ס'איז דא א א סוגיא אין מסכת פסחים, ס'איז דא בערך אזוי אין נאך פלעצער, אבער ס'איז דא איינע פון די פלעצער איז מסכת פסחים יוד א', די נושא דארטן איז וועגן א בכור וואס מ'טאר נישט מאכן א מום אין א בכור, איינע פון די זאכן שטייט דארטן, בכור שאחזו דם, מען דארף מקיז זיין דם, ווי טוט מען מקיז זיין דם, דארף מען מאכן א קליינע לאך, מען מאכט די קליינע לאך אפשר וועט מען מאכן א מום, איז דא אפשר וועט אפשר וועט ארויסגיין א מום, איז דא א מחלוקת חכמים מיט רבי יהודה, רבי יהודה האלט אז מען זאל נישט מקיז זיין דם ווייל אפשר וועט ווערן א מום, החכמים אומרים יקיז ובלבד שלא יטיל בו מום, מען זאל מקיז זיין אבער מען זאל אכטונג געבן אז ס'איז לא יטיל בו מום. די גמרא איז מסביר די שיטה פון די חכמים, זאגט די גמרא דארטן, פארוואס האבן די רבנן געהאלטן אז מען דארף לאזן אז מען זאל מקיז זיין דם? זאגן די רבנן, כל שכן אי לא שרית ליה, וויבאלד אז א אדם איז בהול על ממונו, ס'איז אים ווערד געלט זיין זיין בהמה, וועסט אים נישט לאזן אויף קיין שום אופן נישט, וועט ער עס טון און ער וועט עס טון באיסור.

ס'איז זיין געלט, ס'איז זיין פרנסה, ס'איז זיין ענין, וועט ער דאס טון און ער וועט שוין טרעפן ווי. און אויב ער וועט עס טון גע'אסר'טערהייט איז וועט שוין נישט זיין קיין נפקא מינה צווישן אויף אזא אופן און אויף אזא אופן. דאס איז ווערטער פון רש"י. דאס איז די דריטע נקודה וואס מען זעט און ס'טוט וויי, אבער מען זעט מענטשן וואס זיי געבן זיך נישט קיין עצה און אהין און אהער און זיי דארפן עס און זיי ווילן עס און אהין אהער, און איינמאל ער איז שוין א שייגעץ איז ער ביז עס איז שוין נישט משנה מיט א סינון און אן א סינון, שוין אלץ די זעלבע זאך. ח וואס הייסט חס ושלום? חס ושלום, מען רעדט וועגן א מכשיר וואס קען זיין די ערגסטע פון די ערגסטע פון די ערגסטע, און ס'דרייען זיך פולע הונדערטער הונדערטער מענטשן, נארמאלע מענטשן, וואס זיי נוצן עס אויף על טהרת הקודש נארמאל, ווי מענטשן אויף זאכן וואס זיי דארפן און אויף צורך, און ווען מען זאגט אז אלעס איז אסור, נישט דא קיין נפקא מינה יא סינון נישט, נישט דא קיין נפקא מינה, איז וואס ווערט איז אז דער וואס דער מיינט אז ס'איז שוין על הכל שווה. איז איך בין מסכם די דריי נקודות, א' אז על פי תורה אסר'ן א חפצא, אז דער חפצא איז א חפצא דאיסורא איז בכלל נישט אזא פשוט'ע זאך, די צווייטע זאך אז ס'איז א זאך וואס ס'קען זיך נישט האלטן, די וועלט גייט ווייטער, ס'וועט נישט קענען שטיין אזוי, די וועג פון די מלחמה וועט נישט ברענגען די פתרון, נו ווען מ'וועט עס אסר'ן וואס וועט זיין? וואס וועט זיין נאכדעם? ס'וועט נישט ברענגען קיין פתרון וויבאלד אז ס'וועט נישט קענען בלייבן, די מצב שטייט נישט. און די דריטע זאך, פון דעם אז אויב מ'אסר'ט אלעס ווערט ארויס דער מכשול פון הכל שווה. וואס יא? דאס איז אלעס וואס איז דא א מהלך? מ'האט אנגעהויבן דעם שיעור ס'איז דא א מהלך, מ'גייט א מלחמה אדירה גייט מען, אבער נישט מיט יענע מהלך, איינער מיינט אז ווייל מ'גייט נישט מיט יענע מהלך איז מען מיקל, ניין מ'גייט בכלל נישט דארטן, דאס האט נישט קיין שייכות, מ'גייט נישט מיט יענע גאנג, מ'גייט מיט א צווייטע גאנג, איינער פרובירט קוקן ביי די ערשטע גאנג און ער זאגט ביסט מיקל, וועסט קוקן אויף די אנדערע זייט וועסטו זען אז מ'גייט א גרויסע מלחמה, עס איז אזוי ווי ס'דא. האבן א גרויסע מדינה, איינער גייט מלחמה פון די זייט, און איינער האט מחליט געווען א גרויסע חכם מ'גייט גיין מלחמה פון די אנדערע זייט, און דא קומט מענטשן און זיי קוקן אויף די איין זייט פון די מדינה, און זיי קוקן אויף די זייט פון די מדינה, זאגן זיי, ס'איז קיינער נישט דא, רבותי ס'איז רואיג, מ'גייט נישט קיין מלחמה, ס'איז גארנישט, ס'איז גארנישט. ער איז א נאר! ער מיינט אז מען גייט נישט מלחמה, קוק כ'וועל דיר ווייזן, קום צו די אנדערע זייט וועסטו זען, או אה גייט מען מלחמה, קען זיין אז ס'וועט אנקומען, ס'וועט נעמען צייט, און קען זיין מען דארף האבן א דרך ארוכה שהיא קצרה, אבער די מציאות איז אז מען גייט מיט א גרויסע גרויסע מלחמה. יעצט אז מען רעדט וועגן וואס איז יא די גאנג פון די מלחמה, מלחמה מבפנים פון אינעווייניג, און דארט צו ארויסגעבן די מלחמה מבפנים, ווייל דאס איז די וועג וואס וועט אונז מלווה זיין אונז און אונזערע קינדער, ס'וועט זיין, נישט משנה דער מלחמה, נישט משנה וואסא מכשיר ס'וועט זיין, און וואסא טעכנאלאגיע ס'וועט זיין. ס'איז דא א מלחמה וואס מ'מוז פירן יענע מלחמה, אז מ'וועט נישט פירן יענע מלחמה, וועט זיך איינרעדן סתם אז מ'גייט נאר, אז מ'גייט נישט מיט די מלחמה, און, און, און זהו, וועט מען זיכער פארלירן. אבער אויב מ'וועט נעמען די צווייטע וועג פון די מלחמה, און מ'וועט האבן סייעתא דשמיא, און מ'וועט גיין אין דרכים פון צדיקים, וועט מען זיכער און זיכער מצליח זיין. איז די די די די צו מסביר זיין די מלחמה מבפנים קענען אונז נעמען די נושא און די משל וואס מען האט פריער געברענגט פון א רכב און טראכטן ארום דעם וואס איז למעשה למעשה איז דאך די די ווייטאג ריזיג און גרויס ס'איז דאך דא הרוגים מען טוט עפעס וועגן דעם אין די וועלט ס'איז דאך נישט קיין חרדישע פראבלעם ס'איז דאך א פראבלעם אין די גאנצע וועלט מען טוט עפעס וועגן דעם די תירוץ איז יא, מען גייט מלחמה מיט דעם אין דריי וועגן, און די דריי וועגן דאס איז די זעלבע דריי וועגן וואס מיר גייען מיט די מלחמה קעגן די אלע זאכן וואס ס'פאסירט. א', ווען מען רעדט וועגן א א א רכב, איך רעד וועגן פשוט'ע זאכן, אבער מען טראכט אביסל אריין אין דעם, אנהייב ווען ס'איז געווען א רכב אנהייב, איז מען האט נישט געהאט בכלל די אלע זאכן פון בטיחות וואס איז דארטן דא, ס'איז דא ברעיקס סתם אזוי מ'זאל קענען אפשטעלן, ס'איז דא, כ'ווייס נישט ווי מ'זאגט די אלע זאכן אויף עברית, הענד ברעיקס, ס'איז דא וואס מ'קען מאכן מיטן האנט, יא, וואס איז דאס? ס'איז געווען די ערשטע, ס'איז געווען גלייכאניג? ניין, ס'איז נישט געווען גלייכאניג, נאר מ'האט געכאפט אז מ'וועט ווארטן ביז ער וועט מאכן מיט די פוס, ס'וועט זיין צו שפעט, מ'דארף האבן אז ס'זאל זיין חירום, ער זאל קענען ארויפהייבן זיין האנט און עס אפשטעלן תיכף ומיד. נאכדעם איז דאס די איינציגסטע זאך, ס'איז דא וואס מיט ס'איז דא אינעווייניגע מאשינען וואס קען דיר געבן התראה, היינט מאכן זיי נייערע זאכן, ס'פייפט, ס'פייפט אויף אזא אופן, אויף אזא סארט אופן, ס'איז דא עיר בעגס, ווי זאגט מען עס דא? אה? כריות אוויר, ס'איז חכמה'לעך, חכמה'לעך, מ'האט אריינגעלייגט אינעווייניג, מ'האט אריינגעלייגט דאס, מ'האט אריינגעלייגט דאס, מ'האט געמאכט, און מ'פרובירט נאכאלץ! וויפיל ס'העלפט? אביסל. ס'העלפט נישט אויף אלעס, אוודאי העלפט עס נישט אויף אלעס, הלוואי, הלוואי וואלט עס געהאלפן, אבער מען ארבעט, מען שלאפט נישט, מען ארבעט און מען ארבעט, דאס איז איין זאך. צווייטנס, וואס דאס איז באמת אז מען טראכט אריין ביי די ענין, איינע פון די, די צווייטע זאך איז די נושא פון הסברה, ס'דא א רשות דא אין דער מדינה, הייסט עס רשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בערך אזוי הייסט עס, מען ארבעט, ערשטע זאך, זיי מפרסם מודעות, זיי מפרסם, זאל אים, זאל אים אריינגיין אין קאפ, זאל אים אריינגיין אין קאפ אז אויב ער וועט זיין פארנומען מיט אנדערע זאכן אינמיטן פירן, וועט ער געהארגעט ווערן, יא, עס וועט זיין מיט אים די ערגסטע, שטעל עס אים פאר, מאך עס מיט קאלירן, מאך עס מיט א רעש, זיי אים מסביר, זיי אים מסביר, דא, נארמאלע מענטשן דארף מען נישט רעדן וועגן דעם, אבער אין די וועלט, מען רעדט וועגן גוים, איז דא, אז אויב מען טרינקט, און מען טרינקט זיך און מען ווערט שיכור, גייט מען נישט אריין אין א מאשין בשום פנים ואופן, און מען לייגט צעטלעך, און מען ארבעט, און מען איז דאס נאכאמאל מסביר, און ס'גייט איין נאכאנאנד נאכאנאנד רעדט מען וועגן די זאכן, און אלע זאכן וואס איז דא, מען האלט אין איין מסביר זיין וואס ס'קען פאסירן, און ס'האלט צוריק, זיי פרובירן אהין פרובירן אהער, אויף ווייטער האלט עס צוריק, ס'דערמאנט די מענטשן. און די דריטע זאך איז. אז מיט דעם וואס ס'איז דא תוכנות אינעווייניג אין די מאשין, און מיט דעם וואס ס'איז דא הסברה, איז דא מענטשן וואס זיי טארן נישט פירן א מאשין. ס'איז פשוט. מ'פראבירט, מ'נעמט זיי אראפ פון כביש, מ'פראבירט וויפיל מ'קען, און מ'איז נישט מצליח מיט אלע פון זיי, אבער ס'איז דא מענטשן וואס געהערן נישט בכלל אויף די כביש, פארוואס געהערן זיי נישט? ווייל זיי פארשטייען נישט וואס מען רעדט מיט זיי, און זיי טוען די ערגסטע מיט דעם רכב, און ביי זיי איז דא די ענין פון רציחה, ס'איז בשוגג צו במזיד צו איך ווייס וואס, וואס טוט מען? מען נעמט זיי אראפ, אדער על כל פנים זיי זיכער דארפן נישט זיין דארטן, קיינער גיט זיי נישט היתר צו זיין דארטן, זיי באלאנגען נישט דארטן, מיט די אלע הסברים. ווען מען רעדט וועגן דעם נושא וואס מיר רעדן דא, איז אלע דריי דרכים די זעלבע דרכים, עס איז פשוט א חשבון, ווען מען האט א זאך וואס איז דא און ס'גייט זיין דא, איז דו גייסט זיך דינגען זאל זאגן מען זאל גיין מיט מען זאל זאגן פארוואס קען מען נישט גיין מיט א וואגן מיט א פערד וואס איז געשען וואס איז געשען מען זאל גיין מיט א וואגן מיט א פערד דאס איז די טבע העולם און אזוי איז דאס און אזוי גייט עס זיין איז דארף מען זיך קריגן פון אינעווייניג ס'איז נישט דא קיין ברירה דארט וועט מען מצליח זיין אויף ווייטער ווען מען רעדט וועגן אונזער נושא זיך קריגן פון אינעווייניג איז דא די אלף בית, די אלף בית האבן מיר גערעדט וועגן תוכנות, איז די אלף בית, סינון, דאס איז די אלף, דאס איז נישטא קיין ספק בדבר אז מען דארף האבן א סינון און א גוטע סינון, און נישט נאר דעם, וואס מער ס'גייט אריין אז ס'איז דא א ביקוש פאר סינון, איז די חברות ארבעטן בעסער און שטערקער און ברוך השם ס'איז געווארן אסאך אסאך בעסער, ס'איז דא מכשולות, און ס'דא אויך טענות און דרכים נאך די אלע תוכנות, אבער אבער מ'קען משווה זיין מיט א סינון אן א סינון, ס'נישטא וואס צו רעדן בכלל, ס'איז אלף בית און ווער ס'ווייסט און די עוסקים בדבר דער ערשטער וואס איז געווען זיך אריינגעלייגט ראשו ורובו בגוף ובנפש אלע אמצעים וואס איז דא צו מפתח זיין סינון און ארבעטן אויף סינון און מחזק זיין און ארבעטן, איז געווען דער רבי זאל זיין געזונט ער האט געארבעט אויף דעם נאך פאר מען האט נישט געלאזט אריינלייגן די בלעטער פרסומות אויף סינון ווייל אפשר איינער וועט ווערן נכשל אינטערנעט, מען האט געמאכט אזעלכע זיי האבן זיך געקריגט מיט אלע פינגער, מען זאל נישט מאכן קיין סינון, דער רבי האט געגאנגען ס'מוז זיין א סינון, ס'מוז זיין ס'וועט זיין מען דארף טראכטן ווייטער, נישט יעצט, פאר יארן צוריק ווען ס'איז נאכנישט געווען, מען האט געארבעט ס'זאל זיין א סינון, דאס איז די אלף בית אלף בית, אן א סינון הייבט זיך גארנישט אן. נאכדעם, און די צווייטע זאך. איז נאך שטערקער, אסאך אסאך שטערקער, איז די נושא פון די הסברה, די און דא, און דא קומט מען צו צום פינטעלע, נאכדעם וואס איז דא א סינון, און דאס איז איינער וואס וואס פירט זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין, און אויף דעם איז געקומען די גאנצע דרשה פאר אזא סארט מענטש, אבער מען רעדט וועגן איינער וואס האט א סינון, אבער נאכדעם וואס איז דא א סינון, קען אבער זיין, ס'קען אלץ זיין א מכשול, און ס'איז דא מכשולות, ס'איז דא אזא פלאץ וואס האט פונקט אראפגעקומען א בילד און ס'איז דא געפערליכע זאכן, טאקע געפערליכע זאכן, און ס'איז דא ביטול זמן, און ס'איז דא, מ'עט באלד מאכן א גאנצע רשימה פון די אלע זאכן וואס איז אלץ דא, א גאנצע רשימה פון פראבלעמען, שווערע שווערע פראבלעמען וואס איז דא, אבער, אבער, די הסברה פון דעם, גיין רעדן וועגן דעם, מ'דארף מטפל זיין אין די בעיות אליין, מ'דארף מטפל זיין אין די בעיות, וואס די בעיות ווען מ'איז מטפל אין זיי, נעמט עס ארום, פאר די מכשיר, מיט די מכשיר, און נאכדעם וועט עס זיין די קומענדיגע מכשיר. דאס איז א זאך וואס מען דארף חזר'ן, יעדע איינע פון די זאכן, און יעדע איינע פון די פראבלעמען וואס זענען דא אין דעם מכשיר און אין אלע טעכנאלאגיות, מ'עט נעמען אלס א דוגמא, באלד וועט מען רעדן מער בהרחבה, מ'עט נעמען אלס א דוגמא דעם מושג פון ביטול זמן, אלס א דוגמא, וואס די זמן איז די טייערסטע זאך פון א מענטשנ'ס לעבן, ס'דא ביי אונז מיר האבן א רבי, מיר האבן א מנהיג, וואס איז, ווער ס'ווייסט נישט, ווייסט איינפאך נישט, דער נושא פון ביטול זמן איז באמת פון די, פון די ערגסטע זאכן, און רעדט וועגן דעם, און טוט וועגן דעם, און חזר'ט וועגן דעם, מען דארף, דאס איז דער פלאן, דער פלאן איז צו רעדן וועגן דעם, און מען קען אזויפיל זאכן אויפטון מיט די צייט, מען טוט וועגן דעם, און מען ארבעט וועגן דעם, און דא דארף זיין א זאך קלאר, און איך זאג עס. ס'דא מענטשן וואס זיך טראכטן ווען מען הערט די רבי רעדט וועגן דעם אז מ'זאל זיך נישט נאריש מאכן מ'זאל נישט פאטשקען די צייט אין אזעלכע זאכן, ס'קען אמאל איינפאלן א הרהור ביי א מענטשן, ער טראכט ביי זיך, קוק, זעסט דאך אז דו, מ'רעדט כאילו צו די רבי, דו, מ'קריכט נישט ארויס מיט דעם. די רבי האלט דארף רעדן ווייל ס'איז מותר, איז מען דארף אין איין רעדן וועגן דעם און און און און מען קאכט זיך און מיט דעם איז דא מענטשן וואס זיי טוען עוולות, מען דרייט זיך נישט ארויס, אסאך בעסער וואלט געווען אסר'ן עס און שוין, קוק, מען מאכט דאס מותר און נאכדעם הייבט מען זיך אן ארומקריגן מיט ביטול זמן, ס'איז א גרויסע גרויסע טעות, ס'איז א טעות, חוץ פון דעם וואס די אנדערע וועג ארבעט נישט, איז ס'דא, מען דארף אריין נעמען אין קאפ, ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט א מלחמה מתמשכת, מלחמה תמידית, ס'איז א זאך וואס איז דא, און מען גייט גיין אין מלחמה, דאס איז דער תוכנית, דער תוכנית איז אז ס' גייט זיך נישט ענדיגן די מלחמה, נאר מען גייט ממשיך זיין די מלחמה, און די מלחמה גייט גיין, און ס' גייט זיך נישט ענדיגן די מלחמה, מענטשן האבן נישט ליב צו הערן די ווערטער, זיי ווערן זייער לחוץ, נע, וואס הייסט מען גייט נישט ענדיגן די מלחמה, ס'איז דא אזא זאך, איינער וואס האט א א ברייטערע קאפ ווי א פשוט'ער מענטש, קוק, די אמת איז אז איינע פון די זאכן איז דא, ווייסט די אראבער מיט אזעלכע סארטן זאכן, מען האט פריער געגעבן אזעלכע סארט משלים, ס'איז דא א, מען דארף ארייננעמען אין קאפ, נעם אריין אין קאפ אז ס'איז דא אזא זאך וואס רופט זיך אז די מלחמה גייסטו נישט ענדיגן יעצט. וואס הייסט אבער וואס גייט זיין? דאס גייט זיין. ס'איז דא א מלחמה און מען גייט ממשיך זיין די מלחמה און דאס גייט זיין די וועג. מען גייט פשוט לוחם זיין נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל. וואס איז דאס אנדערש ווי א רכב? איינער הערט זיך צו און ער הערט עס איז א גרויסע מודעה אדער ער זעט אז מען נעמט א נייע קבוצה פון נהגים און מען זאגט זיי ווי זיי זאלן אכטונג געבן און זיי זאלן זיך אכטונג געבן און זאלסט וויסן וואס קען פאסירן פון איינער פירט א מאשין נישט ריכטיג, קומט א קומט א מענטש אין די זייט און ער זאגט אים פאר די מרצה וואס רעדט צו זיי, דו מאכסט זיך נאריש, דו ווייסט פאר פופציג יאר צוריק האט מען שוין גערעדט מען זאל זיך אכטונג געבן, קוק די חורבן, קוק וויפיל תאונות דרכים ס'איז שוין געשען, דו ביסט איין גרויסע פאשל אויף די גאנצע זאך, דו האלסט אין איין מזהיר זיין זהיר, מען האט שוין גערעדט, מען האט שוין פרובירט זיין זהיר, ס'גייט נישט, מען, דו, קוק, קוק, מען האלט אין איין מען זאל זיין זהיר, און ס'איז דא תאונות דרכים. ס'איז נישט דא, ס'איז נישט דא נאך א וועג. ס'איז נישט דא נאך א וועג. מענטשן מיינען ס'איז דא נאך א וועג. די אנדערע וואס זיי גייען מיט די אנדערע וועג, און מענטשן ווילן זיך איינרעדן אז מ'קען עס ענדיגן און שוין, מ'וועט עס ענדיגן. פארוואס? איך כאפ נישט. מ'האט אנגעהויבן די מלחמה פאר פינף זעקס יאר צוריק, און פארוואס איז נאך אלץ דא, און מ'רעדט וועגן דעם, און מ'מאכט צעטלעך וועגן דעם, און מ'שרייט וועגן דעם. וואס איז געשען? מ'האט עס גע'אסר'ט, ס'איז שוין געס ל, ס'איז אן אלטע מלחמה, איז עס שוין לאנג אסור, ווער בכלל נעמט דאס אריין? נישטא אזא זאך בכלל? מאן דכר שמיה? איך מיין נישט חס ושלום צו ליצנות מאכן, איך מיין צו זאגן וואס זיי זאגן די זעלבע זאך, קוקטס אריין אין די בלעטער, איר זעט זיי זאגן די זעלבע זאך, ס'איז א מלחמה תמידית און ס'וועט ווערן ערגער, און מ'דארף ממשיך זיין אין די מלחמה, מ'גייט גיין אין די מלחמה, און מ'גייט קיינמאל נישט ענדיגן, ס'גייט, די זעלבע זאך, ס'גייט זיך נישט ענדיגן, נישט די וועג און נישט די צווייטע וועג. ס'גייט זיך נישט ענדיגן, די איינציגע חילוק איז נאר אז אויב מ'וועט עס מדביק זיין אויף דער מכשיר, דאן האלט מען איין בייטן און זאגן יעצט איז דאס געווארן מותר יעצט איז דאס געווארן אסור דאס, און אויב מ'וועט גיין מיט די נקודות וואס מ'מוז לוחם זיין, און מ'גייט מיט די גרעסטע מלחמה צו לוחמ'ען אויף די אלע זאכן, וועט מען לוחם זיין און לוחם זיין און לוחם זיין און אזוי וועט עס בלייבן, און מ'וועט האלטן איין רעדן וועגן די אלע זאכן, און אויב מ'רעדט נישט וועגן די זאכן וועט מען דורכפאלן, נישט ביי זיך אין שטוב וועט מען נישט רעדן, מ'וועט נישט רעדן מיט די חברים, מ'וועט זיך נישט האלטן וועגן די אלע זאכן, אוודאי וועט מען דורכפאלן. דאס איז די צווייטע נקודה. די דריטע נקודה וואס מ'האט גערעדט ביי א רכב איז געווען אז ס'דא מענטשן וואס זיי טארן נישט זיין אויפן כביש. יא, ס'דא מענטשן וואס טארן נישט האבן אזא מכשיר. ס'איז דברים ברורים. איך האב געזען א אינגערמאן וואס האט געטארן כך וכך. ס'דא אינגעלייט וואס זיי. ס'דא מענטשן וואס זיי טארן נישט האבן אזא מכשיר. ס'דא משוגעים אויף די וועלט. ס'דא אסאך זאכן אויף די וועלט. ס'דא מ'וועט געבן א דוגמא. ס'דא א זאך וואס הייסט א כרטיס אשראי. כרטיס אשראי, א כרטיס אשראי איז א חפצא דאיסורא? נע, דוכצעך די ועד הרבנים האט נאכנישט געמאכט אז ס'איז דא א חפצא דאיסורא א כרטיס אשראי. מענטשן האבן געמאכט אזעלכע חורבנות מיט די כרטיס אשראי, ס'דא מענטשן וואס זיי טארן נישט האבן א כרטיס אשראי, זיי הרג'נען די לעבן פון זיי מיט די משפחה מיט די קינדער, דברים ברורים, ס'איז מיט דעם און מיט א רכב און מיט אלע זאכן, ס'איז דא זאכן וואס מ'קען עס נוצן און קאליע מאכן און געפערליך, ס'איז דא די זעלבע זאך, מען רעדט וועגן א א א ס'דא א אקדח ס'דא א אקדח ס'דא גאנצענע וויכוחים אין אמעריקע וואס דארף זיין די כלל ווער מעג עס האבן ווער טאר עס נישט האבן מען זאל עס מאכן מער אפענער מען זאל עס מאכן מער פארמאכט גאנצענע וויכוחים דאס איז אבער קלאר ס'דא מענטשן וואס טארן עס נישט האבן ס'דא מענטשן וואס זיי טארן נישט האבן אזא זאך, און ס'וועט זיין געפערליך אויב זיי וועלן עס האבן. בסדר, אבער מ'רעדט נישט יעצט וועגן די חפצא דאיסורא. ס'איז א שאלה אז אן אקדח קען הרג'נען א מענטשן, ס'איז א שאלה. אבער אף על פי כן, צו מ'האט א אקדח איז נישט נישט א מצוה און נישט א עבירה. די רבי האט געזאגט כמה וכמה פעמים גע'חזר'ט, האבן א מכשיר מצד דעם חפצא, האבן אזא מכשיר איז נישט א מצוה און נישט קיין עבירה.

אבער ס'קען צוברענגען צו וואס די גרעסטע מצוות קענען נישט צוברענגען, און ס'דא זאכן וואס זענען נישט קיין עבירה און קענען צוברענגען צו וואס די גרעסטע עבירות קענען נישט צוברענגען, ס'דא אזעלכע זאכן, און מ'קען זאגן די זאך איז אויך, ס'קען צוברענגען וואס די ערגסטע עבירה קען נישט, זייער פשוט, ס'איז זייער קלאר, מ'איז נישט מזלזל חס ושלום אין דעם ענין, אבער דאס מאכט אבער נישט, מ'רעדט וועגן די חפצא צו דער זאך אליין, ניין מ'דארף זיין מורא'דיג מורא'דיג זהיר מיט די אלע זאכן, דאס איז פשוט, יעצט. מ'האט גערעדט וועגן די דריי זאכן וואס מ'גייט יא מלחמה, סיי מ'גייט מלחמה מיט די סינונים און מ'פרובירט און מ'ארבעט, ס'איז נישט אזוי וויכטיג פאר יעדע פרטי'שע מענטש, חוץ פון דעם וואס ער מוז האבן די בעסטע סינון לפי זיינע צרכים מיט זאכן, אבער מיר זענען נישט אלע עוסק אין מאכן די סינונים, אבער אבער ס'איז די עוסקים בדבר, די רבי האלט אז די אלע ענערגיע וואלט געדארפט אריינגיין אין מאכן בעסערע סינונים, מ'קען מאכן בעסערע און ס'דארף זיין בעסער. און נאך אפשריות אלץ זאל זיין ריין על טהרת הקודש, זאל מען טאקע ארבעטן בעסער. דאס איז סינונים די נושא פון אז מען מוז זיך לוחם זיין מיט די מהות, און די דריטע זאך אז ס'דא מענטשן וואס זיי טארן עס נישט האבן, ס'דא אזא זאך למעשה, ס'דא מענטשן וואס זיי טארן עס נישט האבן, ס'מיינט נישט אז זיי וועלן עס נישט האבן, ס'דא אסאך מענטשן וואס פירן אריכיין וואס זיי טארן עס נישט האבן, די זעלבע זאך דא, מען קען עס צונעמען פון זיי, ס'איז דא א וועג ווי מען קען עס צונעמען פון זיי, די וועג אדער די אנדערע וועג, ס'איז דא מענטשן וואס זיי טארן עס נישט האבן, ס'איז אבער נישט קיין קשיא אויף קיין מהלך, ס'איז נישט קיין קשיא אויף א דרך. יעצט מ'עט זיך אביסל מרחיב זיין אויף די נושא, אויף די צווייטע נושא. ווייל דאס איז די עיקר נושא. ווייל די ערשטע נושא פון סינונים איז מען דארף האבן א סינון און מען דארף זען אז ס'זאל זיין די וואס זענען עוסק זיין בעסערע סינונים. די לעצטע נושא איז אויך קלאר. ס'איז דא מענטשן וואס זיי טארן נישט און דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן עס נישט האבן. איך מיין זיי פאלגן אונז. די מענטשן וואס זיי טארן עס נישט האבן העט איינעם פאלגן. ס'איז עפעס נישט נוגע וועלכע דרך מען גייט. אבער די צווייטע וועג ווייל דאס איז אזוי די מערסטע וויכטיג די נושא פון די הסברה מען זאל ארויסהאבן

עס איז געווען א אוטובוס וואס איז געפארן, און עס איז געפארן פון איין שטאט צו די צווייטע, איינער וואס איז געזעצן אויף דעם אוטובוס איז צוגעקומען צו מיר, ער האט, אה, שכויח, ער האט געוואוסט,

לאמיר צוגיין צו די מעשה. ס'געווען צוויי מענטשן, צוויי מענטשן אויף אן אוטובוס. איינער האט מיר גערעדט, ס'געווען איינער וואס ער האט זיך געשפילט א גאנצע וועג, מיר גערעדט אז ס'האט אויסגעזען על כל פנים אז ס'איז נישט געווען סתם נארישקייטן, אבער ס'איז נישט, א חסידיש אינגערמאן זיצט אויף א אויף א אוטובוס און ער שפילט זיך מיט אן אייפאון. און ס'איז געווען פון אונטן אוטובוס ס'איז געווען א עלטערע מיידל וואס האט גערעדט אין א כשר'ע פעלאפאן, גערעדט הויך, און ס'איז געווען געלעכטער צו וואס דארטן, און ס'איז נישט, ס'טאר נישט זיין אזא זאך, ס'פאסט נישט, ס'איז א גרויסע פירצה. יענער איז צוגעקומען צו מיר, און ער האט געהאט טענות, קוק וואס טוט זיך דא, ס'טויג נישט די מצב. איז באמת איז די מעשה. ווענדט זיך ווי מען קוקט, ס'איז דא צוויי וועגן, ס'איז דא מען קען עס אנקוקן מעוות, און מען קען עס אנקוקן ריכטיג. דער וואס ער קוקט עס אן און ער קוקט אויבערפלעכליך, ער קוקט שטחי, זאגט אזוי, דער וואס האט געשפילט מיט א אייפאון, די ערשטע זאך דארף מען אויפהעבן ארויסווארפן פון אוטובוס, דאס איז ג' חמור, דאס איז יהרג ואל יעבור. דער וואס איז געווען פון אונטן און וואס האט גערעדט, ס'איז געווען א כשר'ע פעלעפאן, ס'האט געהאט א הכשר, בסדר. בסדר, אפשר, איך ווייס נישט, אפשר אביסל נידריגער, אבער אז מען קוקט אויף די ריכטיג, אז מען קוקט אויף די מהות פון דעם, איז דאס פונקט פארקערט. מען דארף קוקן אויף די מהות פון א זאך. אויב ער האט געטון זאכן וואס איז געווען נארמאלע זאכן, און ער האט אויסגענוצט די נסיעה פונעם אויטאבוס כדי אז ער זאל עוסק זיין אין זיינע זאכן. ס'קען זיין אז ער גייט אריין אין די הגדרה פון ס'פאסט נישט, ס'קען זיין, דאס קען זייער זיין. ס'דא נאך זאכן, ס'קען זיין, איך ווייס נישט וואס וועט זיין לעתיד, ס'קען זיין אמאליגע צייטן איז זיצן מיט אוזניות איז אויך געווען א זאך וואס האט נישט, ס'איז אויסגעזען אביסל מאדנע, און היינט איז דא אזעלכע וואס זיי הערן זיך איין, און ס'איז געווארן א נארמאלע זאך זיצן מיט אוזניות, און מענטשן הערן טויזנטער טויזנטער שעות פון תורה מיט מיט יראת שמים, מיט זאכן אויף די אויף די דרכים, און ס'איז געווארן היינט ממש נארמאל. ס'קען זיין אז דערוויילע נאך נישט איינגעוואוינט אז א מענטש קען זיצן ער מאכט די פינגער הין און צוריק, עס קוקט אויס אז אז ס'געפערליך, באמת, באמת, ס'איז געווען אמאל וואס ס'איז געווען עפעס א א קרייז וואס איינער האט מיר געקומען זאגן וואס מען האט גע'אסר'ט גיין מיט אזניות'. גייט נישט אזא זאך אזניות'. ווייל היות אז מען קען נישט וויסן וואס דער בחור הערט אין די אזניות', און ס'קען אז ער הערט זיך איין זאכן וואס מען טאר נישט, נישטא קיין אזניות'. כ'ווייס איך ווייס נישט צו יענע קרייז האלט נאך אלץ אזוי, און ס'איז און מ'טראכט אריין אין וואס ס'טוט זיך היינט אין תשע"ז, וויפיל מענטשן נוצן די אוזניות אויף דברי תורה, און וויפיל מענטשן נוצן די אוזניות אויף נישט אין די חרדישע עולם, די ערנסטע היינט איז כמעט געווארן אז נאר די ערליכע זיצן מיט די אוזניות, די אלע זיצן און מ'נוצט אויס די וועגן, ס'איז הפלא ופלא, ס'איז געווארן. פארוואס? ווייל ס'איז נישט די זאך, נישט דאס איז די זאך, אה ביסט נישט איינגעוואוינט, איך געדענק ס'איז געווען איינער זיין מאמע האט אים נישט געלאזט גיין מיט אוזניות אין גאס, איך רעד פאר פופצן יאר צוריק, ס'איז נישט נארמאל ער גייט מיט אוזניות, זעסט אויס סתם ביסט אראפגעפאלן פון די לבנה, ס'קען באמת זיין, ס'איז נישט אפגעפרעגט, אמאל האט מען געלאכט איינער איז געגאנגען אין גאס מיט א מכשיר האט מען זייער שטארק געלאכט, ער רעדט צו זיך אליין, ס'איז נישט נארמאל, ס'קען זיין, אבער אז מען רעדט וואס איז די מציאות געווארן אין טבע העולם, דאס איז געווארן די מציאות אין טבע העולם, און ס'קען זיין אז דו רעדסט וועגן איינער וואס האט געהאלטן א מכשיר און האט געטון זאכן און מ'רעדט אויב ער האט געטון זאכן וואס מ'דארף און זיך נישט נאריש געמאכט, נישט פארפאטשקעט די צייט מיט אלעס, ער האט געזעצן יא מסדר געווען די באנק, און ער האט מסדר געווען אהין, ער האט געשיקט הודעות אויפן אוטובוס דערמאנט זיך אלע זאכן וואס ער דארף נאך מסדר זיין, און דאס האט ער געטון, און דאס האט ער געטון. און וואס איז געשען? ס'איז גארנישט, ביסט נישט איינגעוואוינט און ס'פאסט דיר נישט אז ס'זיצט א אינגערמאן וואס טוט דאס מיט די פינגערס און ער דארף קוועטשן אינגאנצן ווייל דאס איז נאר א מסך מגע, איך הער, איך הער, ס'איז זיך איינגעוואוינען, נישט געפערליך. אבער דער וואס איז געזעצן פון, געזעצן פון אונטן, דאס איז א עוולה, דאס איז נישט דא מייסד, ס'איז נישט משנה מיט וועלכע מכשיר מ'רעדט, דאס איז א עוולה, דאס איז א געפערליכע עוולה, מ'דארף זען צו טון וועגן דעם, מ'דארף לוחם זיין, מ'דארף לוחם זיין, און ס'איז א עוולה, דאס מיינט אלעמאל דארף מען, דארף מען לוחם זיין, און מ'דארף רעדן וועגן דעם, מ'דארף מחזק זיין דעם ענין, און ד ד אזוי גייט ד דרכו של תורה, מ'דארף זען אז ס'זאל נישט זיין קיין מכשולות, און יצר הרע שלאפט נישט, דאס דאס איז די אביסל ארויסגעגעבן אז מ'דארף קוקן אויף די מהות פון די זאך, אבער אבער. מ'האט אביסל גערעדט וועגן די צד פון פון וואס ס'האט אויסגעזען כאילו אז אלץ איז מותר מיט אלעס, מ'האט פריער גערעדט, חס ושלום. יעצט די וואס איז די מערסטע נוגע, דאס איז נאר געווען אויף הסברה צו מסביר זיין וואס ווי אזוי צו קוקן אויף דער זאך, אבער וואס די מערסטע נוגע איז אויב מ'איז מודה, אבער ב מ מחלק זיין די זאך, מחלק זיין די זאך צו קאטעגאריות און זיך קענען באמת לוחם זיין מיט דעם. דעמאלטס האט מען א אנדערע בליק, מען דארף האבן דער זאך מחולק צו זאכן, די אלע מכשולות וואס עס קען זיין, די אלע עוולות וואס עס קען זיין, מען דארף ווי, מען דארף אפלערנען די זאך, דאס איז דער אויב, אז מען ווייסט נישט דעם אויב, קען מען זיך נישט לוחם זיין, און אז מען וועט זיך נישט לוחם זיין און מ'וועט איבערזאגן פון דער דרשה דא נאר די צוויי דריי משלים'לעך, און די וואס עס איז געווען אזוי, און מ'וועט דאס, דאס וועט מען איבערזאגן, וועט מען זיכער הונדערט פראצענט פארלירן, מען רעדט יעצט וועגן מצליח זיין, איז נאר מיט מלחמה. און מלחמה איז מיט די אלע פראבלעמען וואס איז דא אין דעם, און ס'איז דא גאר גאר גרויסע פראבלעמען. יעצט איבערזאגן א רשימה פון זאכן וואס איז א סכנה, צען זאכן האב איך צוגעגרייט וואס א סכנה, דער רבי האט צוגעלייגט אז ער וויל זאגן א עלעפטע זאך, ס'איז דא צען זאכן פון א סכנה פון וואס איז דא אין די אין די טעכנאלאגיע בכלל און יעצט איז דאס אין די נושא יעצט פונקט יעצט קאכט זיך עס וועגן די וועגן די מכשיר וואס ווען מ'ווייסט די סכנות איז צוויי די ערשטע זאך אז דער וואס דארף עס נישט האבן איז דארף ער זיין א נאר און עס נעמען ווען ער דארף עס נישט ווייל מ'האט געזאגט עס האט זיך אראפגעהאקט פריער די שידור חי מ'האט עס געמוזט צוריק מאכן ווייל ס'וואלט געווען א מכשול גדול ווען מ'וואלט אפגעהאקט אז ער וואלט אפגעהאקט דארטן. ווייל ס'איז מותר, ווייל ס'איז מותר דארפסטו זיין דער וואס ער נעמט עס? ס'קען צוברענגען צו די ערגסטע זאכן. און מיט דעם, אפילו מיט א סינון איז דא געפערליכע זאכן מיט די סינון. פארוואס דארפסטו זיין א נאר און עס האבן אויב דו דארפסט עס נישט? פארוואס דארפסטו עס האבן? ס'איז דא, ער מיינט אז ער מאכט זיך בעסער און ער מאכט זיך אסאך אסאך ערגער. איינע פון די נושאים וואס איז אין די רשימה פון די זאכן. די זאכן זענען אויך פאר די וואס האבן עס, זיך אכטונג געבן פון דעם, און דער וואס גיט זיך אכטונג איז פונקט אזוי ווי דער וואס האט עס נישט, ס'איז נישט משנה, נישט דא, דער וואס דער וואס האט עס און ער גיט זיך אכטונג איז א עובד נפלא וגדול, און ס'איז דא הונדערטער אזעלכע אינגעלייט, די אינגעלייט וואס וואס קען זיין ווייל מען זעט זיי נישט, ווייל זיי נעמען עס קיינמאל נישט ארויס, מיינט מען אז ס'איז דא ווינציג פון זיי, אזויפיל אינגעלייט וואס האבן זיך מרגל געווען, ווייסט וויפיל אינגעלייט האבן מיר געזאגט, איך? נע, איך בין נישט אין קיין שום קבוצה, גארנישט אין קיין וואטסעפפ, נע, ס'איז סתם שטותים, איך האב נישט קיין שום שייכות צו נארישקייטן, אינגעלייט וואס איך ווייס, רשימות רשימות פון אינגעלייט וואס זיי פירן זיך ווי ס'דארף צו זיין, אבער, היות אז די פיתוי איז גרויס, און גאר גרויס, און לאמיר זיך נישט נארן די פיתוי איז גאר גרויס, איז דער וואס דארף עס נישט, דארף עס נישט. וואס איז די גדר פון עס דארפן? ס'איז נישט דא אויף דעם א תשובה, וואס מען קען זאגן דער תשובה איז אזוי, נישט דא אויף דעם א תשובה, אזוי די רבי האט מיר געזאגט דער זאך, נישט דא אויף דעם א תשובה, א מענטש ווייס ער דארף עס ער דארף עס נישט, דאס מיינט אז ער זאל זיך גוט גוט טראכטן, איינער וואס ער איז אין א אין א אין א צימער, ער טראכט, ער דארף עס האבן, פארוואס דארף ער עס האבן, ווייל ער וויל פון מרוויח זיין פינף מינוט, און וויפיל צייט פארלירסטו צוליב די פֿינף מינוט? זאג זאג! וויפיל צייט האסטו פארלוירן? דו האסט האסט מרוויח געווען, קענסט גיין מיט די תוכנה פון וועיז, און נאכדעם וועסטו קענען פארדינען פֿינף מינוט, זעקס מינוט, אַכט מינוט, און צוליב דעם פארברענט ער דריי שעה א טאג ווייל ער גייט פארדינען פֿינף מינוט. ס'איז דאך א נארישקייט. לגבי אלע פון די מכשולות איז דא דער זאך, לגבי אלע די מכשולות וואס איז דא דא, ער גייט פארדינען אויף איין זייט און פארלירן אויף די אנדערע, ס'איז נישט ווייל ס'איז א חפץ צו די איסורים, ווייל דו לייגסט דיך אין די ערד אריין, ס'איז נישט ווייל דאס איז דער זאך, טראכט וואס דו טוסט, הוי מחשב הפסד כנגד שכר. זיי מחשב וואס דו פארדינסט וואס דו פארלירסט, אויב דו פארדינסט געזונטערהייט, נישט, עס איז ווייטער נישט קיין מצוה אבער עס איז ווייטער נישט קיין עבירה, אויב איינער טוט עבירות איז עבירה, דאורייתא'ס מיט די מיט די אלע געפערליכע זאכן, איך געדענק עס איז געווען א אסאך צייט צוריק שוין, דאס איז א מעשה וואס איך איך האב אליין מיטגעלעבט, איינער וואס איז געווען רכב אליין איז נישט געווען אזוי אזוי מותר, עס איז געווען איינציגע וואס האבן געהאט א מאשין, בעסערע מענטשן. אין די שול, עס איז דאך כמעט נאר געווען ירושלים, זיי האבן געהאט א מאשין, זיי האבן דאך געהאט א מלך, אלטע מאשין אזוי, איז געווען איינער, נישט איבער זאגן דעם נאמען, אזוי ברבים, וואס ער האט געהאט א מאשין, ער פלעגט אלעמאל ער פלעגט קומען פון ירושלים פארן אין פארן אין רמות, ער האט געהאט א מאשין, איין שיינעם טאג האט ער אפגעלאזט די מאשין, אפגעלאזט, אפגעלאזט די מאשין, איך געדענק, איך בין געזעצן אין ישיבה גדולה אין די חדר הרמים, איז אריינגעקומען, איך פלעג קומען לערנען דארטן, מיט מיט דאס איז אריינגעקומען אין חדר הרמים, האט זיך אנגערופן, פששש, ער האט אפגעלאזט די מאשין, איך בין געקומען אין ישיבה ווי א מלך בין איך געקומען, איך האב זיך אוועקגעזעצט אויפן אוטובוס, איך האב גארנישט געדארפט אינזין האבן, גארנישט קיין רוגז זיך געזעצן דארטן, איך האב געקענט איינדרימען צו לערנען, איך בין אראפגעגאנגען ווי א מלך, נישט געקוקט חניה מיט גארנישט, ער איז אריינגעקומען אינגאנצן אזוי הפלא ופלא, האט ער אלעמען אנגעקוקט דארטן אזוי, זיי האבן אנגעקוקט און געזאגט, איז איין מינוט, איז צוואנציג יאר האט דיר גענומען צו כאפן אז אזוי איז מען א מלך? אזוי לאנג האט עס דיר גענומען? ס'איז דברים פשוטים, ס'איז דברים פשוטים, ס'איז דא אמאל וואס ער מיינט אז ער איז א מלך און ער איז נישט קיין מלך, יא, ער רעדט זיך איין, ער טאר עס גיין און וואס טאר אויפטון, ער זוכט, ער זוכט, ער זוכט, ער זוכט און ער ווערט פון גאנצן פארדרייט, ער לאזט עס אפ, מענטשן זאלן עס פרובירן, מען לאזט עס אפ, מען איז א נייער מענטש. ס'איז א נייער מענטש, איינער וואס ער דארף וואס נישט, וואס טוסטו, וואס טוסטו סתם, ס'פארפאטשקעט סתם דיין לעבן, ס'דא, דאס האב, נאכדעם זאג איך וועגן מיינע פרטישע זאכן, ס'דא, מ'קען מאכן א כרטיס אין אל על, קען מען מאכן פארדעם, מ'זאל נישט דארפן ווארטן אויפן תור אין שדה התעופה, קען מאכן ערלי טשעק אין, קענסט אריין גיין, שוין געמאכט, קענסט קומען אין שדה התעופה, זאל די מענטשן דיר זוכן וואו דער תור, איך האב שוין געמאכט, איך בין שוין מסודר, דארף נישט ווארטן אויף די לאנגע תור, ער האט שוין זיין כרטיס עליה למטוס, אוי וויפיל שעות איך האב פארברענט אויף דעם, געזעצן דארט און פרובירט אריינלייגן, ס'גייט נישט, פרובירט פון די אנדערע זייט, נעע לייג די אנדערע נומער, נעע לייג דארטן, פינף שעה פארברענגט, אה! שוין! כ'האב עס! כ'קום אין שדה התעופה, וואו גייט מען? נעע די תור איז פאר אלעמען, נעע דארט דארפסטו ווארטן צוזאמען מיט אלעמען, און וואו האב איך מרוויח געווען? כ'ווייס נישט אפשר, כ'ווייס נישט, אפשר אויב דו וואלסט געקומען פריער קען זיין ס'וואלט געווען קלענער די אנדערע תור. געענדיגט מיט דעם, גענוג געווען, אויב מען פארדינט נישט פון דעם איז געענדיגט, אויב דו פארדינסט פון דעם און ער דארף עס האבן און אזוי, בסדר, אבער אויב אויב נישט, איז מען דארף מען מאכן, מען דארף זיין אזוי קליין קעפיג און מאכן נאר אסור מותר, מותר אסור, טראכט אריין, מאך דעם חשבון, און מען וועט דיר נישט קענען זאגן אויף יעדער זאך, איך זאל קויפן דאס, איך זאל נישט קויפן דאס, אדער זיי נישט קיין נאר, די משנה זאגט אין פרקי אבות, זיי מחשב דעם הפסד כנגד דעם שכר, דאס איז א'. יעצט לאמיר רעדן וועגן, ס'ווערט שוין שפעט, לאמיר אריבערגיין גלייך צו די צו די רשימה פון די זאכן פון פון פון די מכשולות. איז אזוי, די א', די ערשטע פון די מכשולות איז דאס איז דברים ברורים, די מכשול פאר ראיות אסורות, וואס איז נישט כדאי, נישט כדאי, די תענוג רוחני וואס א מענטש האט ווען ער איז אפגעהיטן, ס'איז די גרעסטע תענוג, מען זעט דאך, מען דארף דאך נישט קוקן מער כדי אפי' לאכן, מען דארף נישט דערציילן מעשות פון צדיקים, מען זעט ביי אונז די וואס, ס'איז דאך דא אזעלכע פון די גאס וואס זיי וואס זיי שרייען און זיי מיינען אז דא, וויפיל ווען זיי וואלטן געזען, זיי וואלטן געזען די ליכטיגקייט, די חיות וואס איז דא, הונדערטער הונדערטער אינגעלייט א יום טוב א שבת, א טפח העכער ווי די וועלט, א ט, ס'איז אזוי הייליג, אזוי ריין, אזוי ריין, איינער וואס איז ריין איז ריין, ס'איז אנדערע ווערטער, דיין תפילה איז אנדערש, דיין דיבורים זענען אנדערש, ער איז אזא ליכטיגער מענטש, און און אין היינטיגע וועלט האט ער א ספעציעלע סייעתא דשמיא, די אלטע רבי זאגט אז דער וואס אין די, עס וועט קומען מיט א משהו קען מען ווערן אזוי דערהויבן, און ס'איז דא א געוואלד פון מענטשן, א געוואלד פון מענטשן וואו מען גייט און וואו מען שטייט זעט מען זיי, און א חלק פון זיי, בסוד וועל איך אייך זאגן, האבן אזא מכשיר. יא. ס'דא. איך זאג עס נאר מחזק זיין מ'זאל נישט מיינען אז דאס, ס'איז נישט קיין חכמה זיך צו אנהייבן מיט די יצר הרע, די רבי האט מיר געזאגט קלאר ווען מ'האט גערעדט וועגן דעם, ס'איז נישט קיין חכמה זיך צו אנהייבן מיט די יצר הרע, איך רעד איינער וואס ער האט עס, וואס האט ער? ער האט עס. איז דא, ס'איז שייך, יא, ס'איז געווען מענטשן וואס איז זיי גערונען שווייס, שמחת תורה, און זיי האבן געטאנצט, און זיי זענען געווען הויך און דערהויבן, און זיי זענען דערהויבן, און ס'איז דא ערליכע אידן, אסאך אסאך אסאך פון זיי, מכשול לראיות אסורות. די צווייטע זאך וואס איז לכאורה אויף די רשימה, איך קען נישט צוזאגן אז אלע זאכן גייט לפי די סדר וואס איז וויכטיג, אבער דא נאך איז זעט אויס איינע פון די פון די זאכן גלייך נאכדעם איז דא די נושא פון ביטול זמן, מ'האט פריער גערעדט וואס אויב איינער איז אין א צווייטע מקום, ס'קען זיין מענטשן וואס האבן נישט געהערט די מושג פון ביטול זמן אפילו. אלעס איז נאר ארום חמורות מיט זאכן, ס'איז דא א נושא פון ביטול זמן, און דאס איז חמור, און חמור ביותר, און מענטשן גיבן אוועק זייער גאנצע לעבן, וואס איז בזיונות, אבער די מציאות פון דעם, נישט ווי ס'קוקט אויס פון אינדרויסן, די מציאות וואס זיי האבן געטון צו זיך, וואס האבן זיי געטון צו זייער לעבן, נאך א טאג, ווייסט וואס מיינט, יעדן טאג, יעדן טאג האט ער פארפאטשקעט, נאך אביסל פארפאטשקעט, נאך אביסל פארפאטשקעט, מ'קען דאך טון פארקערט, ווען ס'איז דא היינט אזעלכע טעכנאלאגיעס, מענטשן טוען חסדים, איך רעד נישט וועגן לערנען, לערנען איז אקעי, אבער מענטשן הערן, מענטשן הערן, ס'איז נאכאמאל נישט געווען אזוי, ס'איז נאכאמאל נישט געווען אזוי, דער נושא האט זיך מתפתח געווען, מענטשן הערן שיעורים, ס'איז כולל אינגעלייט, ס'קומט צוריק משוב, קומט פון אזעלכע משוב, מענטשן הערן שיעורים אויף אלע סארטן מענטשן, פארוואס? ווייל היינט איז שייך, ער האט אין טעלעפאן, ער גייט, ער גייט, ער קומט, ער איז אויפן אוטובוס, אויפן וועג, ס'דא מענטשן וואס זיי בענקען זיך ווען זיי האבן געדארפט גיין פון איין שטאט צו די צווייטע לערנען, ווייל יעצט לערנט ער אין די שטאט, ווען האט ער, ער פלעגט זיך אנווארעמען, ער פלעגט הערן דאס, ער פלעגט הערן דאס, ער פלעגט הערן דער דרשן, יענער דרשן, יעצט איז ער, האט ער זיין כולל אין די שטאט, מען קען אויסנוצן, און ס'איז ליידיג און פוסט, איך זאג נאר איין זאך, די וואס, ס'איז אזוי ליידיג, די נארישקייטן וואס מ'איז פארנומען, אז ס'איז סתם, מ'מיינט אז מ'האט עפעס א תענוג פון דעם, ס'איז סתם, פרוביר אנדערש, ס'איז דא הונדערטער הונדערטער מענטשן וואס זיי הערן זיך איין שיעורים מיט זאכן, די ביטול זמן איז געפערליך, אויב ס'ברענגט אים צו צו ביטול זמן, זאל ער, מוז ער זיך מתמודד זיין, און אלע דארפן לוחם זיין אויף דעם. נאכדעם איז דא די נושא פון ריכוז, וואס דער נושא פון ריכוז איז א עקסטערע פרשה. עקסטערע פרשה, היות אז די מכשירים זענען אזעלכע סארט מכשירים וואס גיבט דיר אפשרות צו מיטהאלטן מיט יעדער אינגערמאן וואס האט אויסגעגאסן עפעס א פלעשל מילך אין חיפה, און דו קענסט מיטהאלטן מיט יעדע נארישקייט און שטות וואס איז דא באופן המותר אין די וועלט, איז קוקט דאס אויס אזוי, ס'זעט אמאל אויס ווי א הצגה, אבער אזוי זעט מען, מ'זעט א מענטש, און מ'קען אפילו זען מענטשן זיצן נארמאל, ווייסטעך, און ער קען זיצן אין א שול אויך, ער זיצט און ער.

סך הכל די מענטשן ס'איז דא ר' עובדיה יוסף האט געהערט אינדערפרי האט ער געהערט נייעס ביינאכט האט ער עס געהערט מ'האט אים געקומען דערציילן ער איז געווען א גדול בישראל ער האט געדארפט וויסן וואס ס'טוט זיך א נארמאלע מענטש איז דא א צייט א צייט די תפארת ישראל אין פרקי אבות אין פרק א' משנה ט"ו עשה תורתך קבע איז דא א זאפטיגע תפארת ישראל ער רעדט ארום דארטן וועגן עשה תורתך קבע יעדע שורה דארטן איז צו איבערלערנען איבערחזר'ן איינע פון די זאכן וואס ער ברענגט דארטן אויס, ער ברענגט אראפ די הסתר רשך ק, ער זאגט איינער וואס ער קען גארנישט ארייננעמען אין זיך, ער קען גארנישט ארייננעמען, און לאמיר נישט פארגעסן, די מענטשן וואס זיי פירן זיך אזוי, די קינדער זעען עס, און זיין קינדער וועלן האבן אזוי, ער לערנט אויף וואס ער וואוינען מיט אזוי קוקט עס אויס, ער מאכט עס זומער, מאכט מען עס שבת נאכמיטאג נאך בעסער, און אז עס איז מוצאי שבת איז איז א גאנצע צייט אריין ארויס אריין ארויס, און אז די קינדער וועלן נישט האבן קיין ריכוז, וועט עס דיר קאסטן גוטע פאר טויזנט דאלער אלף בית, פאר אלעס. דאס איז דער וואס האט נישט קיין ריכוז פון אנהייב כיתה א' כיתה ב' כיתה ג' מלמדים פרטיים, ריכוז איז נישט קיין פשוטע זאך, דאס דארף מען היינט האבן אויף די אלף בית, אז מען הארגעט דאס האט מען עס אוועק געהארגעט, אוועק געהארגעט די ריכוז, און און און דאס איז א זאך וואס איז נישט אזוי שווער, אפילו די וואס דארפן עס האבן, בסדר, מען קען דאס מאכן, מען זעט די מענטשן זיי האבן זיך געכאפט, וואס דארף איך מיטהאלטן יעדע נאר וואס האט עפעס געזאגט אין איין קבוצה פון פון פון פון דאס, האט עס געמאכט אויף שטיל, אז ווען ער וויל עוסק זיין אין שטותים בדחילו ורחימו וועט ער עס דעמאלטס טון, וואס דארף איך עס זען. פֿיר און צוואַנציק שעה, דאס איז די ריכוז און ביטול זמן, דאס איז געווען די די צוויי מיט דריי, נאכדעם נומער פֿיר איז נעבעך, דאס איז דאס איז שוין מער פארברייטערט, דאס איז די התמכרות, וואס מענטשן ווערן מכור, דאס איז שוין א קראנקייט, און דאס זעט מען, יא, מען זעט מענטשן וואס זענען מכור לזה. ווינציגע, אבער די אמת איז אזוי ווייל התמכרות איז א איז א איז א אמת'ע זאך וואס פאסירט אין די מוח, ס'איז די מוח האט זיך איינגעוואוינט אז ער קען נאר נעמען עונג פון א זאך און נאכדעם שלעפט ער מער און מער אזויווי ביי וויין ער מוז האבן דעם הרגשה וואס ער האט פריער געהאט דעם דראמא און דעם דראמא שבדראמא ענקית וואס ער קען נישט ער קען נישט ווייטער און ס'ציט אים אויף מער און מער נייעס איז איז נייעס איז א זאך וואס מאכט התמכרות, און נישט נאר מיט א אייפאון, נאר מיט קווי נייעס איז די זעלבע שטותים מיט די זעלבע זאכן, מענטשן ווערן מכור דארטן, טראכט אריין וועלכע פון די קאטעגאריע אין התמכרות אין די וועלט ביי די דאקטוירים הייסט עס, ווער הייסט אז א מענטש איז, ווער הייסט אז ער איז אין אט דער מדריגה, איינער וואס ער. אזא סארט מענטש וואס ס'שטערט אים פון זיין נארמאלע מהלך החיים, ס'שטערט אים זיין מהלך החיים, ער קען שוין נישט וואוינען נארמאל, ער קען שוין נישט פירן א שטוב, אוי ער איז קראנק, פארוואס? ווער האט מחליט געווען אז דארטן איז די קביעה, ווער האט דאס מחליט געווען? ווייל זיי האבן געטראכט אז אויב ס'איז נישט אז ס'שטערט אים נישט איז וועמען ארט עס? אויב ס'שטערט נישט זיין מהלך החיים, איז וועמען ארט עס אז ער איז א גאנצע צייט צוגעבונדן צו דעם, אבער א ערליכע איד, א ערליכע איד וואס אים אז ס'שטערט זיין תורה מיט תפילה איז ער אויך מכור, אויב אים שטערט עס די תורה מיט תפילה און ער קען נישט דאווענען איז ער קען נישט פירן קיין נארמאלע לעבן, ווייל דאס הייסט א נארמאלע לעבן, אז ער אינמיטן חזרת השץ איז אכט מאל טראכט און אינמיטן שבת צען מאל האט ער געטראכט אז ס'האט אים געקלונגען, איז דער מענטש, דער מענטש זאל וויסן אז על פי תורה איז ער מכור, אז ער איז מכור זאל ער וויסן אז ער איז אביסעלע קראנק און מען קען זיך ארויסזעהן, ס'איז נישט געפערליך, מען קען זיך ארויסזעהן, אבער די הארץ איז אוועק, אלעס, פארוואס? פארוואס זאל מען עס טון? און נאכאמאל, יעדע איינע פון די נושאים איז נושאים וואס אין מכשירים פון טעכנאלאגיע ווערט דאס ערגער און ערגער, אבער ס'איז דא אין אלעס, אויב מ'איז מטפל אין די זאך, און מען ווייסט פון דעם, מען ווייסט פון דעם, ווער ס'איז דא א סכנה, מען טרינקט וויין אסאך ווער קען ווערן מכור, רייכערן, יעדע איינער ווייסט אז דו'סט אנהייבן רייכערן וועסטו ווערן מכור לזה. נאר מען הייבט אן מיט אזעלכע זאכן איז דא א סכנה פון התמכרות, יא, ס'איז נישטא קיין ספק בדבר, ס'איז נישטא קיין וויכוח, אבער ס'איז נישט קשור צו אסור און מותר, ס'איז א פאקט, ס'איז א מציאות, א ערליכע איד וואס ער דארף עס האבן זאל וויסן אז ער קען זיין הונדערט פראצענט נישט מכור לזה, אויב ער איז א ערליכע איד, און ס'איז דא אסאך אסאך אזעלכע, גיין אויב האט נישט קיין שום צורך גיין אריינגיין אין דעם, דו ווילסט זיך גיין, גיין, ווילסט זיך פארקאטשען דארטן, וואס איז דאס וויכטיג? נאכדעם איז דא כבוד בית הכנסת, כבוד בית הכנסת, און די אלע זאכן, מענטשן ווערן זייער צוקאכט, מען האט געזען אז א אינגערמאן אין שול האט געטון אזוי און געטון אזוי, די עוולה איז ריזיג, כבוד בית הכנסת דארף האבן א גרויסע גרויסע תיקון, און יעדע איינער ער האט זיין אחריות אויף כבוד בית הכנסת, אבער. אבער דאס דארף מען געדענקען אויב מען טראכט פון די נקודות און נישט פון די ארום און ארום, איז דעמאלטס וואס פאסירט איז אז מען קען לוחם זיין מיט דער זאך נארמאל און ממקד זיין די מלחמה, למשל טעלעפאנים איז אויכט א געפערליכע חורבן פאר כבוד בית הכנסת, דאס איז די מציאות, עס קלינגט אינמיטן שמונה עשרה האט דאס א טעם? אז דער עולם זיצט איינער צו סוף כל סוף באקומען דיקות באתר חולה אבן דעת דארף ער מיטזינגען מה אשיב לך, די גאנצע שול דארף מיטזינגען. עס האט עפעס מיט די אייפאון? עס איז קשור צו דעם? ניין. ניין. און וואס טוט מען וועגן דעם? מען פירט א גרויסע גרויסע מלחמה. מען פירט די מלחמה מיט כבוד בית הכנסת. מען הענגט צעטלעך, מען מאכט קנסות, מען פרובירט, מען מאכט. דאס טוט די גאנצע וועלט. ווייסט פארוואס? ווייל מען קען נישט אסר'ן טעלעפאנים. איך רעד יעצט וועגן פשוטע, מען קען עס נישט אסר'ן, דאס איז געווארן א טבע פון די וועלט, מען גייט א גאנצע צייט א מלחמה, מען פרובירט וואס מען קען, עס זאל זאל זיין כבוד בית הכנסת, און אז מען פרובירט איז מען מצליח, און אז מען איז נישט מצליח אינגאנצן איז מען מצליח וויפיל מען קען, אבער מען גייט מלחמה, אויב מען וועט עס אפלאזן עטץ מען עס וועט טאקע אויסזעהן א ליצנות, גייט מען מלחמה, מען גייט מלחמה מיט כבוד בית הכנסת מיט פשוטע פעלעפאנים, מען גייט מלחמה מיט כבוד בית הכנסת פון מענטשן וואס פארברענגען און זיי רעדן אינמיטן דאווענען, מען גייט מלחמה, מלחמה מיינט נישט אז מען הייבט יענעם אן און פארברענט אים מיט איך ווייס וואס, אבער מען פרובירט און מען איז גוערין בו, און מען פרובירט און און מיט אלע וועגן, און מיט די זאך אין די נושא די זעלבע זאך, מען זעט, איך זאג עס ווייל מען זעט אסאך מאל וואס מענטשן פארטומלען די נושא, ווייל ער האט געזען אז איינער איז געווען, איז איז ער געדענקט נישט וואס עס פאסט נישט, וואס עס גייט אריין אין די הגדרה פון פון פון שלש חמורות פון יהרג ואל יעבור צו פון דעם, ס'איז דא, מען דארף וויסן, ס'קען זיין אז איינער זאל טון אין שול א זאך, זאל האבן פיר פראבלעמען, ס'זאל זיין מוגדר. ס'איז דא די פראבלעם און די פראבלעם, אקעי אויב זאגט מען ס'איז אן עקסטערע פראבלעם און דאס האט מען אינזינען און יעדער איינער וויל אז די שול, נישט נאר ווייל ער וויל, ווייל ס'איז זיין כבוד, ווייל ס'איז די אייבישטער'ס כבוד און יעדער איינער אינטערעסירט אים די אייבישטער'ס כבוד. גיין אביסעלע גיכער דעם המשך, נאכדעם איז דא רדידות, אוי ס'איז רדידות, ווי זאגט מען עס? איינער קען עס איבערטייטשן? נידריגקייט, פראסטקייט, ליידיגקייט. ל. זיי עס מגדיר אין קאפ. ס'דא א חורבן וואס די חורבן איז קשור צו דעם רדידות, און דער חורבן איז א גרויסע חורבן. ס'דא די רמה ווערט נידריגער און נידריגער און נידריגער, די רמה פון מענטשן'ס שפראך, די רמה פון די מענטשן'ס ווערטלעך, די רמה פון מענטשן בכלל, מ'פארלירט זיך. היות עס הייסט א זאג, און מ'וואלט עס אפשר געקענט אפילו זאגן מיט א הגדרה, נאר לשם משל, אז לו יצוייר אז פון יעדע קבוצה פון הונדערט מענטשן איז דא איין מענטש וואס איז אביסל נישט לפי אונזער מדריגה, אביסל נידריגער, אביסל שוואכער, אביסל ליידיגער, איז אמאל דאס געווען איין מענטש אין א שול, און מ'האט געוואוסט, יא, ער קען אמאל מאכן אזא ווערטל, מ'גייט ווייטער, ס'גארנישט. וואס איז געווארן איז אז יעדער איינער האלט מיט מיט די אלע אזעלכע סארטן מענטשן, זיי זענען אגאנצע צייט מחובר, איז וואס איז געווארן איז אז יעדער איינער זאגט איבער יעדער איינעמ'ס נארישע ווערטלעך, און יעדע און אגאנצע צייט, ווען ס'וואלט געווען איין ווערטל א חודש וואלט מען געגאנגען ווייטער, אבער ווען ס'איז הונדערט ווערטלעך א טאג, דו ווייסט וואס פאסירט צו אזא סארט מענטש? דו ווייסט וואס פאסירט פאר די גאנצע מהלך? די גאנצע סארט וועג ווי מענטשן רעדן, די גאנצע סארט וועג ווי מ'גייט צו צו א נארמאלע זאך, און ס'איז נישט נאר אין די ווערטלעך. ס'נישט אויף די ווערטלעך, ס'איז נארישקייטן מיט שטותים, סתם נארישקייטן, מ'שיקט און מאכן, דער רבי האלט אין איין זיך קאכן וועגן דעם, טראכט וועגן דעם נושא כשלעצמו פון רדידות, דו ווילסט זיין אזוי? דו ווייסט אז אויב דו וועסט זיין אזוי וועלן דיינע קינדער זיין ערגער, ס'איז הונדערט פראצענט אלס רדידות, נישט ווייל טויזנט אנדערע זאכן, ווייל דעם, ווייל אויב איינער וועט זיצן ביי זיין שבת'דיגע טיש, און א גאנצע וואך האט ער געזען אזויפיל נארישקייטן, נו, איך רעד גארנישט דברים האסורים, איך רעד יעצט נאר בגדר של נארישקייטן, דו ווייסט וואס פאסירט צו אזא מענטש? ער ווערט א מהות, ער. ווערט א מהות פון א נארישע מענטש, און דאס איז מיט די אלע חלקים וואס איז דא אין די מכשיר, נעם די משל אז מען קען מאכן א בילד, אדער מען קען מסריט זיין, אדער מען קען מקליט זיין, ס'איז א מורא'דיגע זאך, אמאליגע צייטן, ס'איז געווען פאר דרייסיג יאר צוריק, איז, אדער אדער אפילו א משהו מער צו וואס, איז געווען איין מענטש אין א שול, וואס ער איז געווען משוגע לאותו דבר, ער האט זיך געקויפט אזא גרויסע ריזיגע מכשיר, ער איז ארום געגאנגען שמחת בית השואבה, ער האט עס מקליט געווען. ער איז ארומגעגאנגען דארטן, ער האט מקליט געווען, ער האט געכאפט א בילד פון עפעס א זאך, ער האט ער געווען פארנומען מיט דעם. און לאמיר זיך נישט נארן, מיר האבן גאנץ הנאה פון די בילדער מיט די הקלטות פון דעמאלטס, מען שמאקעוועט זיך מיט זה, מיט א אלטע חסיד, מיט א זאך, ס'האפלעדיג, און מען זעט נישט אין דעם קיין שום רדידות און קיין שום גארנישט. אבער, יעצט וואס איז געווארן איז אז ס'קומט א עולם מ'גייט ס'איז דא א א יעדע אירוע וואס איז דא גייט ארויס צען הענט וואס וואס זענען פון אויבן די גאנצע אירוע איז איז יעדע איינער איז מסריט און יעדע איינער איז מקליט און די גאנצע אירוע איז נאר די די דער זאך איז אין וועלכע הגדרה גייט עס אריין וועלכע הגדרה גייט עס אריין לאמיר זאגן ס'איז דא א אירוע פון פון א סיום לאמיר זאגן דא א אירוע פון א סיום ווען מ'וואלט געשטאנען דא וואלט געווען צען מענטשן וואס זענען געשטאנען פון די אלע זייטן מיט מיט אזעלכע זאכן לאמיר טראכטן, לאמיר טראכטן, ער איז יעצט ביטול תורה? ניין, ער האט סיי ווי סיי נישט געלערנט יעצט. ס'איז יעצט דא ראיות אסורות? ניין, יעצט איז נישט דא קיין ראיות אסורות. ביטול זמן? שווער צו זאגן. ניין, ער גייט עס שפעטער שיקן, ער גייט, איך ווייס וואס דארטן. ס'איז דא א נושא וואס מען פארלירט די חושים פון וואס הייסט הרמה. דו ווילסט זיין א נארישע? קיינער וועט דיר נישט אסר'ן. ס'איז נישט דא, איך ווייס נישט, אפשר יא דא עבירה פון זיין נאריש. ס'ווענדט זיך אויך אסאך אין אין וויפיל ער איז נאריש, דער איינמאל האט זיך נאריש געמאכט איינמאל איינמאל אין אפאר חדשים, נאר אבער מענטשן מאכן זיך נאריש בוקר ערב צהריים, איז דאס איז א זאך, דאס איז א זאך וואס מ'איז זיך לוחם און און דא דארף זיין קלאר, דאס איז נאכאמאל, נאכאמאל און נאכאמאל, די וואס זיי זאגן די מלחמה וועט נאר זיין מיט די מכשיר דאס, דאס איז די חפצא דאיסורא, קאווע נייעס מיט מיט סקופים מיט שטוסים מיט אזעלכע נארישקייטן, נע, דו האסט זיך מוגדר אז ס'איז נישט, אז ס'איז נישט בשר, ס'איז נישט בשר טריפה, איז איז דאס איז מותר. קען מען אויפזיצן און זיין רדוד מיט שטותים מיט נארישקייטן און פארברענגען מיט פאליטיק מיט דאס זעלבע זאך. איך זאג נישט, מיט דעם איז דאס ערגער, מיט דעם איז עס אסאך אסאך ערגער און התמודדות איז אסאך אסאך מער, אבער דאס איז איינע פון די זאכן וואס מען גייט מלחמה. יעדע איינער וואס איז אין א שול און יעדע איינער וואס איז אין א פלאץ דארף גיין מלחמה מיט רדידות, פארוואס? פארוואס טוסטו אזוי פאר אונזער קהילה? פארוואס מאכסטו מיר זאלן זיין אויף אזא נידריגע רמה? פארוואס קומט דאס אונז אז ס'איז דא און און נישט אז די גאנצע קהילה איז אזוי, ס'איז דא אבער מענטשן וואס זיי ווערן נאכגעכאפט איינער מיט די צווייטע, נישט דאס די גאנצע חסידות, די חסידות איז געבויט פון אויף דעם אנשי מעשה מיט דאס אבער רדידות איז א עקסטרע זאך וואס מ'איז זיך לוחם מיט דעם. נאכדעם איז דא די סרטונים, מען קוקט און מען קוקט און מען קוקט און מען קוקט, סרטונים פון דעם און סרטונים פון דעם, אלע, ס'איז דא נאך א הגדרה, ס'איז דא א הגדרה פון זאכן וואס ס'איז נישט קיין ראיות אסורות, אבער ס'איז ראיות וואס ס'טויג נישט פאר די נפש. ס'טויג נישט פאר דיין נפש. זען זאכן וואס נעמט צו די איידלקייט פון פון קדושה צו ס'איז רציחה'דיגע סארטן זאכן. פארוואס פארוואס פארוואס זאלסטו קוקן אויף אזעלכע זאכן? וואס וועט עס דיר ברענגען? ס'וועט צונעמען ס'וועט דיר מאכן אינגאנצן אנדערש דיין גאנצע איידלקייט, דיין גאנצע אידישקייט, דיין גאנצע אלעס. אבער ס'דא אזויפיל ראיות וואס גייט אריין אין יענע הגדרה. ס'דא מענטשן אין די נושא פון סרטונים איז דא זיין אייגענע רדידות כשלעצמו חוץ פון די אלעס וואס מ'רעדט פריער ס'הייסט איז דא רדידות פון וואס אז מ'קוקט און מ'קוקט און מ'קוקט א גאנצע טאג ווערט מען ווערט מען אינגאנצן מטומטם מ'ווערט מטומטם דאס איז א מציאות דאס איז א זאך וואס איז געווען אלעמאל נאכדעם איז די לעצטע זאך איז ס'איז דא נאך צוויי זאכן באמת ס'איז דא די חינוך הבנים וואס די קינדער זעען אז מ'מאכט זיך נאריש מאכן זיי נאך און דאס וועט זיין א גרויסע צער פאר אים שפעטער, ס'איז אים נישט כדאי די ביסל וואס ער טוט, און נאכדעם זאל ער עס עסן שפעטער, די קינדער האבן געזען די דוגמא חיה פון איינער וואס פאטשקעט צייט און מאכט זיך נאריש. און ס'איז דא זאכן וואס איז בהגדרה פון ס'פאסט נישט. ס'פאסט נישט. אפילו ס'איז שווער צו אריינגיין וועלכע פון די זאכן, אבער אמאל איז דא זאכן וואס ס'דא ס'דא אבער אזא הגדרה. ס'דא זאכן וואס ס'פאסט נישט. א חלק פון זאכן האט מען שוין פריער גערעדט, נישט נאכאמאל איבערגיין דוגמאות. ס'דא זאכן וואס פארוואס? ווייל ס'פאסט נישט. ווייל דו ביסט א חסידישע אינגערמאן, ניין ס'פאסט נישט. ס'דא די הגדרה אויך. די רבי האט געזאגט אז מ'דארף צולייגן. אז ס'איז דא נאך א זאך. אז מענטשן וואס זענען פארנומען מיט דעם, און מענטשן וואס פארברענגען צייט אויף דעם, גיבן זיך נישט אפ מיט זייערע קינדער, פשוט וואס זיי דארפן, וואס א טאטע דארף געבן פאר די קינדער. פשוט פשט. דער זאך. ווייל דאס איז מעבר צו אלע אנדערע זאכן. ער איז שוין אהיים געקומען אין שטוב, און נאך א גאנצן טאג געארבעט, איז ער וויל זיך משחרר זיין. זאגט ער, וואס איז די פראבלעם? איך זיך אביסעלע משחרר. מה קרה? איך האב געארבעט שווער א גאנצן טאג. איך מעג זיך אביסל משחרר זיין. קענסט נאכקוקן מיין מכשיר. ס'איז גארנישט דא קיין דברים אסורים דארט. יא, אבער די מחיר איז אזוי גרויס, וואס די קינדער דארפן היינט האבן פון די עלטערן, די קינדער, ס'איז א זאך וואס אלע די אלע מחנכים, איך בין נישט דער דער פארשטעלער פון די אלע מחנכים וואס איז דא, ס'איז דברים פשוטים וברורים, ס'איז דברים פשוטים וברורים, די די קינדער מוזן האבן דער טאטע, און אז מען פארפאטשקעט עס אויף דעם איז איז איז געפערליך, יעצט, מען האט געענדיגט די די גאנצע די גאנצע זאך איז אזוי, די גאנצע רשימה פון די זאכן מען קען עס אליין שפעטער איבער צו איבערחזרן די אלע זאכן די רשימה פון די זאכן וואס איז די פראבלעמען פון דעם איז נוגע יום יומי ס'וואלט געווען כדאי איך זאג באופן פון א משל יא איינער וואס האט עס אין קעשענע די רשימה פארגעסט נישט די פראבלעם מיט די פראבלעם זיי לוחם אז מען וועט נישט לוחם זיין וועט מען זיכער נישט מצליח זיין אונזער וועג איז צו לוחם זיין א מלחמה אדירה מיט דעם, דער רבי רעדט וועגן דעם און דער רבי מיינט נישט מיט דעם פשוט ס'איז מותר, ער האט געהערט אז ס'איז געווען א מעשה האט ער גערעדט וועגן דעם, ניין, ווייל ס'איז דא א סדר פון מלחמה האלטן, מ'איז לוחם מיט ביטול זמן, מ'איז לוחם מיט אוואדי מיט ראיות וואס דארפן נישט זיין און וואס טארן נישט זיין, מ'איז לוחם מיט כבוד בית הכנסת, מ'איז לוחם מיט רדידות, מ'איז לוחם אין בכלל רגש דקדושה, כ'האב נישט אזוי גערעדט וועגן דעם ס'איז געווארן שפעט, און איך זאג עס נאר נאר בקיצור איינע פון די זאכן וואס מ'האט נישט דערמאנט איז דעם וואס איינער וואס נוצט אלע זיינע חושים אויף נארישקייטן איז די חושים ווערן אויסגענוצט אויף דעם די חושים ער האט ריח שמיעה רגש ער נוצט דאס אלעס נוצט ער אריין אין די שטות איז האט ער עס נישט ביי די קדושה אז מ'איז נישט נישט לוחם אויף די אלע זאכן וועט מען נישט מצליח זיין אין די מלחמה די די און ס'איז דא ווי גערעדט פריער א געוואלד וואס זענען לוחם און זיי זענען גאר גאר גאר שטארק מצליח. גיין א מלחמה, איך ענדיג מיט די משפט, א דרך, ס'איז דא דרכים, דרכים איז נישט נאר אין דעם, דרכים איז אין אלע עניינים וואס איז דא, ס'איז דא א דרך פון חסידות, ס'איז דא א אנדערע דרך, ס'איז דא דרך ס'איז דא יענע חסידות, א דרך מיינט ס'איז דא א שביל, ווער ס'גייט אין די דרך קומט אן, ווער ס'גייט נישט אין די דרך וועט נישט אנקומען, ס'זאל זיין קלאר און פשוט, דער דרך איז א דרך וואס מ'גייט און מ'איז לוחם אויף די אלע זאכן. איינער וואס וועט נישט לוחם זיין וועט זיכער נישט אנקומען צו וואו מען דארף אנקומען, יעדע דרך איז געמאכט אזוי, די סדר איז אז א חסידות איז נישט א פלאץ וואס פשט איז אז מען העלפט מען לייגט תפילין אויף זיין האנט און נישט דאס טוט מען, מען גיבט אים א דרך, מען גיבט אים א דרך און יעדע מענטש האט בחירה אין דעם דרך און מען איז לוחם אלע צוזאמען, ס'איז אונזער אחריות, יעדע איינער האט א אחריות אז ער זעט אין שול בנעימות מיט אהין מיט אהער, מען איז לוחם אויף די מהות, מען איז לוחם אויף די מהות פון די אלע זאכן, דאס איז די דרשה, איינער האט געבעטן אז מען זאל עס מסכם זיין ווען מ'וועט ענדיגן די דרשה, נאר זאגן די נקודות כדי מען זאל געדענקען, וועל איך עס נאכאמאל זאגן נאר די די כותרות פון דעם אונזער וואס מיר האבן גערעדט, אונזער האט מען גערעדט נאר ממש נאר די עיקרים, אן די אלע משלים, מען האט גערעדט אז ס'איז נישטא קיין ספק בדבר אז ס'איז דא א איום, א ריזיגע איום, און מען גייט מלחמה, די שאלה איז נאר וועלכע מלחמה צו גיין, ס'איז דא אזעלכע וואס גייען זייער מלחמה, מען האט גערעדט אז יענע מלחמה איז בכלל נישט פשוט, און אז מען קוקט לטווח ארוך איז דא אן אנדערע וועג פון א מלחמה, די וועג פון די מלחמה האט מען גערעדט דריי זאכן, מען האט גערעדט די מלחמה פון די סינון, די מלחמה פון די הסברה, וואס אויף דעם האט מען מרחיב געווען די אלע צען זאכן וואס מען האט גערעדט, די אלע זאכן וואס מ'האט גערעדט איז געווען ארום די מלחמה אויף די הסברה, וואס איז א מלחמה, וואס איז תמידית און מ'מוז זיך האלטן אין גיין אין דעם. האט מען גערעדט די דריטע זאך, אז ס'איז דא מענטשן וואס זיי טארן עס נישט האבן, ס'נישט דא קיין צופיל וואס מ'קען טון וועגן דעם, ס'איז דא א געוואלד מענטשן וואס זיי טארן עס נישט, און ס'איז א געפערליכע זאך וואס זיי האבן עס. מ'האט צוגעענדיגט, ולכן, די מלחמה איז דארט, דארטן איז די מלחמה. די מלחמה איז אויף דער נושא פון פון די אלע זאכן וואס זענען דא דארטן, אויף דעם גייט די מלחמה, אויף אלע אנדערע זאכן, ס'איז דא שאלות און ס'איז דא זאכן, ס'איז דא א רבי, ס'איז דא גרויסע מענטשן, ס'איז דא מענטשן פון ווייט, איך בין נישט דער פארשער, ס'האט זיך אויסגעשטעלט אזוי אז ס'האט זיך געמאכט דער זאך דא, ס'איז בתיאום, געזאגט נאכאמאל אז ס'איז נישט אייגענע זאכן געמאכט, אבער די אלע שאלות מיט די אלע פרטים וואס מענטשן האבן, איז דא כתובות וואס מען קען גיין צו זיי, איך בין נישט קיין פוסק אוודאי נישט, נאר פרובירט אביסעלע ס'זאל זיין א הגדרה אביסל, מ'זאל וויסן אביסל א הסברה פון דער זאך, די אייבערשטער זאל העלפן, איך זאג אויס א תפילה, ס'איז נישט, מ'זאגט אסאך מאל נאך א שיעור, אז דער אייבערשטער זאל העלפן אזא אזא אזא רב חנניה בן הקשיא אזא, אבער דא די די די איך זאג די אייבערשטער זאל העלפן ווייל ווייל. איך האב געדארפט אזוי ליגן אין דעם נושא פאר א פאר פאר א תקופה, איך זאג איך בעט אויס אביסל מעומק הלב, מיר זאלן אלע, ס'איז אונזער, ס'איז אונזער חסידות, ס'איז אונזער קהילה, ס'איז אונזער, מיר זאלן מצליח זיין אין די מלחמה, מיר זאלן מצליח זיין, מיר זאלן ארויסברענגען רגש דקדושה, מיר זאלן זיין ערליכע חסידישע אידן, אונז און די קינדער, עד ביאת משיח צדקינו.